א גוט יאר. דאס איז אן עמערדזשענסי וואס איך וויל רעדן דערפון. ס'דא א פלאפ וואס סאטמאר האט שוין ווידער געמאכט, און ס'איז כדאי צו באטאנען ווייל מען פארט נישט שלעכט אין איין טאג. יעדן טאג איז דער בעל דבר נאך אביסל, נאך אביסל, אז ביז ער פירט מיך אראפ פון וועג. און מען דארף פון דעם רעדן. פאר איך גיי אבער אנהייבן צו רעדן וויל איך געבן א הקדמה ברורה, א קלארע הקדמה. אלעס וואס סאטמאר שלאגט זיך, אדער די עדה החרדית, אדער די נטורי קרתא, די אלע שלאגן זיך פאר אידישקייט וואס האט מיט אידישקייט קיין שום שייכות נישט. ס'איז לא ראי זה כראי זה. ס'האט גארנישט מיט אידישקייט. ס'האט צו טון מיט איין זאך, געלט. יעדע מלחמה איז פאר געלט, אלעס איז פארבינדן אין געלט. יעצט איז אבער דא איינעם הערשל קלאר, ער הייסט אן עסקן, ער זאגט אז ווען נישט ער וויאזוי וואלט ווילימסבורג אויסגעזעהן? וויאזוי וואלט ווילימסבורג אויסגעזעהן? נחמיה וועבערמאן וואלט נישט געהאט קיין צוטריט צו קיין בית רחל מיידל, זייער פשוט, און שלמה הערצאג אויך נישט, און דארטן דער אנדערער, איך געדענק שוין נישט וויאזוי ער הייסט, פייערווארקס, אויך נישט. איך האב געוואלט פארשטיין ווי קומט דאס אז צווישן אלע אזאלכע געלערנטע און קלוגע בית רחל מיידלעך און ווייבלעך איז נישט דא קיינער וואס ס'קען זיין אזוי גוט געלונגען אין חינוך ווי שלמה הערצאג וואס מען האט אים אימפארטירט פון נייטרא אפילו נייטרא האט מען אים נישט געברויכט איך קען עס נישט פארשטיין איך בין עס נישט משיג איז טאקע שוין נישט דא א בעסערער וועג? סאו ווען נישט הערשל קלאר. וואלט געווען ערנסטע פארהייראטע פרויען וואס וואלטן געפירט בית רחל. ווען נישט הערשל קלאר וואלט גרעטש בילדינג נישט געדארפט געבן געלט ווייל מ'האט אים געסטראשעט ער וועט פראטעסטירן. צו ער האט געגעבן צו נישט ווייס איך נישט. מסתם יא ווייל הערשל האט גראד אויפגעהערט. ווען נישט הערשל קלאר וואלט דער אייזקרים סטאר. דארט אויף בעדפארד עוועניו, איך הער זאגן ער האט געמוזט געבן פופציג אלפים, טאמער האט ער געגעבן זאל ער יעצט גיין צו טאמסן און זאגן מ'האט אים עקסטארטעד די געלט.
ווען נישט הערשל קלאר וואלט נישט געווען קיין חילול השם אז שטיינער סטודיאו האט געדארפט זעהן וויאזוי שמוציג אידן זענען, און זענען געגאנגען אז מ'מוז געבן שמירת הצניעות ווייל זיי גייען אבאכט געבן אז די בחורים זאלן נישט פארכאפט ווערן אין שטיינער סטודיאו, הע די א בחור קען אפילו נישט צוקומען דארט, און די היי קלעס מואווי סטארס זוכן נישט קיין סאטמארער בחור, ניין ער האט זיך פארגעסן אנצוזייפן שוין צוויי וואכן, ער שטינקט אוועק, מען קען נישט שטיין לעבן אים, סאו ווען נישט הערשל קלאר ווען נישט הערשל קלאר וואלט געווען א נארמאלע משמרת הצניעות, און שלום שניצלער וואלט נישט געווען דער באקסינג מען, און שלום שניצלער וואלט געהאט א דזשאב ער זאל ארבעטן פון ניין טו פייוו, און נישט מוציא זיין זרע אין דעם צימער ווי מען האלט דארטן די נפטרים צו די חברה קדישא צימער ווי מען האלט די תכריכים. שטעל דיר פאר דו לייגסט אריין א איד מיט תכריכים מיט זרע לבטלה פון שלום שניצלער מיט זיינע בחורים וואס ער האט דארטן נעבעך מאנס געווען. און ווען נישט קלאר'ס משמרת הצניעות וואלט ברוך מרדכי לעבאוויטש נישט געקענט פאנקשענירן. ברוך מרדכי איז געווען א סטעדי פעיראל מענטש, ער האט געמוזט אריינגעבן יעדע פאר חדשים פינף צו צען צו צוואנציג טויזנט דאלער. אזוי האט דער משמרת הצניעות מענטש פון בארא פארק. דער קארלינער פישער רופן זיי אים, דער וויקטים רופט אים דער ליטווישער האט אים געאפערט הונדערט אלפים. יידל וואלף, וואלט יידל וואלף נישט געהאט קיין דזשאב וואלט יידל וואלף געמוזט זוכן פרנסה, ווען נישט קלאר וואלט געווען ווילימסבורג א נארמאלע ערליכע קאמיוניטי מינימום ווי דער גוי, אונז זעמער ווייניגער ווי דער געווענטליכער גוי אין די גאס. דער גוי האט סירקוט טעלעוויזשען, דעם גוי לערנט מען מ'טאר אים נישט אנרירן, טיטשער טאר אים נישט אנרירן, און ביי אונז האט מען געוויסט די מאר די בעטער. סאו קלאר האט זיך דא יעצט איידענטיפייט אלס אן עסקן שוין דרייסיג יאר, ער איז אן עקסטארשעניסט דרייסיג יאר, דעטס אלל הי איז, ער האט געגנב'עט מיליאנען, זיינע קינדער וואוינען אלע אין אייגענע דירות, זיי דארפן זיך נישט פלאגן מיט פופצן זעכצן הונדערט דאלער רענט פלאס יוטיליטיס, געקומען אן אומגעלערנטער משוגענער און ער האט זיך משתלט געווען אויפן ציבור, דאס איז קלאר. די הצלה האט אים אמאל ער האט אנגעהויבן צו פארפירן קעגן די הצלה איז געגאנגען איינער פון די הצלה האט אים אזוי אנגעמאטשט די ביינער האט ער געוויסט דארט טאטשט ער נישט זיי גייען נאר דארטן ווי מען קען מאכן געלט און ווי מען האט נישט קיין מורא יעצט דאס איז הנחה נאמבער וואן אונז זעמער נישט אפילו ווי די מידל קלעס צו אפילו א לאו קלעס גוישע קאמיוניטי אין סעקשועל מיסקאנדאקט אונזערע קינדער זענען פרי פאר אלל געווען אונזערע מיידלעך אויכעט. און נחמיה וועבערמאן איז געווען דער מיידל. שטעל דיר פאר, ווען נישט קלאר. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. הנחה נאמבער צוויי. ס'איז ארויסגעקומען יעצט א ביכל ווייל די אהרונים ווילן גוט מאכן. זיי האבן דאך עפעס אויך אן אייגענע ארגאניזעישן וואס זיי טוען פאר די אלע טויטע. געבן זיי ארויס ביכלעך. כ'האב געוואלט זאגן. קיינער זאל נישט קוקן אין די ביכלעך. פאר ער ווייסט דעם אמת. די טרוט אף די מעטער איז אז אתרא קדישא גראבט טויטע די לעצטע פופציג יאר. אונז האמיר יעצט אלע אינסייד אינפארמעישן פון משרד העתיקות. זיי ארבעטן אינאיינעם. ס'דא א פיקטשער ווי דוד שמידל ממש ער כאפט אן א שיקסע פון משרד העתיקות. ער איז אזוי פרייליך געווען מ'האט אים געגעבן דארטן דעם פערמיט. זיי ארבעטן אינאיינעם, זיי עסן אינאיינעם, זיי שלאפן אינאיינעם, און מען גראבט די לעצטע פערציג פופציג יאר טויטע. די שטעטל סאטמאר ווי זיי האבן געבויעט, סוף ירושלים, די שטעטל איז געבויעט געווארן אויף א בית החיים, קיינער האט נישט געוואלט קויפן דעם לאנד, נישט געוואלט האבן צו טון מיט א בית החיים. סאטמאר מעג, זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, ווען נישט וועלן זיי אסטרעסייזן, זיי וועלן לייגן חרם, זיי וועלן סטראשען, זיי וועלן יענעם דיפעימען ארויס געבן בריוון ער איז א שייגעץ און ער האט שיקסעס און אין אוקריינע און ער האט שרצים מיט שפצים. דאס איז סאטמאר אלע יארן. יעצט אלע יארן האט דוד שמידל געגראבן טויטע. איך האב עס נישט געגלייבט פאר דריי יאר צוריק האט מיך איינער אראפגערופן וואס ער איז די צד שכנגדו פון זיי. יעצט עס קען זיין אים באדערט אויך נישט אז מען גראבט טויטע, איך ווייס נישט, נאר ס'איז אויף אזויפיל אז ער זאגט פארוואס זאל דוד שמידל מאכן מיליאנען לאמיך אויך מאכן מיליאנען, קען זיין אים אהרט נישט אז משה שטערנבוך האט הקדיח תבשילו ברבים געווען און געזאגט מען מעג גראבן טויטע, קען זיין ס'באדערט אים נישט, אבער למעשה ער איז אינוואלווד, ער ארבעט אפישעלי צו אנאפישעלי פאר משרד העתיקות. און דער אמת איז יעצט ארויס געקומען, אלע יארן גראבט מען טויטע, איך בין געווען אין נשר, דארט האט אתרא קדישא א מולטי מיליאן דאלער קאנטרעקט אוועק צו ריקן טויטע, אוועק ריקן די אלע טויטע, פארוואס? ווייל דארט איז דא א סעמענט פעקטארי, דאס אלעס וואס דא גייט פאר אלע יארן, נאר די חברה זענען אזוי טיכטיג און אזוי שרוד, און אונז אמעריקאנער בהמות, פערד, טיפשים, האמיר געגלייבט אלעס וואס מען האט אונז פארקויפט, מען האט אונז געגלייבט אז דוד שמידל ראטעוועט גאר די טויטע, ווען ער אליינס, איך האב געזען פיקטשערס ווידיאוס ווי ער האקט קעפ פון טויטע וואס זענען שוין שוכן עפר צוויי טויזנט יאר, מען האקט אפ די קעפ מיט די פיס, מען לייגט עס אריין אין ארונות און מען טראגט עס ווייטער צו באגראבן. ווען מ'האט געבויעט בית שמש איז געווען דארטן אפאר מערות, פאר דעם האט מען געדארפט באצאלן דאכט זיך מיט צוואנציג אדער צוויי און צוואנציג דירות, ווען נישט וואלט געווען א ווארלד וואר טו. מען גראבט די גאנצע צייט, ס'אינטערעסירט קיינעם נישט, מען זאגט אונז נישט דעם אמת, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און דאס איז הנחה נאמבער צוויי. יעצט, ס'איז געקומען א פונקט ווען די עדה החרדית האט שוין אנגעהויבן צו געבן צו עסן טרייפות, זיי האבן שוין צוטישען כל דבר אסור, די אלטע צדיקים וואס האבן געפירט די עדה, ר' פנחס עפשטיין, ר' דוד יונגרייז, די אלע אלטע צדיקים קוילערן זיך איבער אין קבר. שטעל דיר פאר וואסערא פאוער די עדה החרדית איז געווען אין ערליכקייט און אין גאונות ווען די רבי געקומען אויף ארץ ישראל, האט די רבי געהאט א פראבלעם מען זאל אים ארייננעמען אין די עדה החרדית, נישט חלילה ווייל ער איז נישט געווען דער גאון צו דער צדיק, נאר ירושלים האט געהאט זייער אויסגעטריטענע וועג, ענדליך האט מען אים אריינגענומען, אבער מען האט אים געזאגט יא אין אמעריקע שטייט אויף די קאנזעס און די איז זיין עיניך פקיחא על העדה, ס'זאל נישט פעלן קיין געלט. די עדה איז געווען א פאוערפול הייליגע ארגענעזעישן, איך געדענק איך האב זיך פארהערט הוראה ביי די עדה, און דעמאלטס איז אריינגעקומען איינער, ער האט שפעטער געהאט דא אין אמעריקע שופרא, אן אלטער איד געווען, דעמאלטס שוין אויך געווען אלט, איז אריינגעקומען עפעס נאך א טשאקעלאדע. האָט ר' פּינחס אָנגעהויבן צו שרײַען, כ'האָב דיר געגעבן אַ הכשר אויף צוויי טשאָקאָלאַדן, קינדערלעך זאָלן האָבן וואָס צו עסן און זאָלן נישט קוקן אויף די טרייפֿענע טשאָקאָלאַדן. אָבער וואָס? איך וויל, אַז אַ ייִדישער סטאָר זאָל אויסזען ווי אַ גוייִשער סטאָר? איך גיב נישט נאָך אַ הכשר! סוף האָט מען געדאַנקט דעם אייבערשטן, אַז דער אַלטער איז געשטאָרבן. נישט איך, דאָס איז זייערע חבֿרה. און מ'האט אנגעהויבן אריינצוגעבן און אריינצונעמען אלע הכשרים, מ'האט זיך איבעראל האט מען זיך אריינגעשטופט, מ'האט געגעבן א הכשר אויף פעפסי קאלע, פעפסי ווייסט דאך קיינער נישט וויאזוי מ'מאכט עס, נאר ס'איז געווען א נעגעטיווער הכשר, מ'האט זיך געפרעגט צו זיי האבן דעריוועטיווס פון בהמות, פון חיות, צו זיי האבן דאס, צו זיי האבן יענץ, און וואס זיי האבן געזאגט אז זיי האבן נישט האט מען געזאגט ס'איז כשר. און נאכדעם האט רב לאנדא נאכגעטאנצט מיט קאקא קאלע צו קודם געווען רב לאנדא נאכדעם די עדה זיי פארקויפן אויס כלל ישראל ממש אן א געלט סאיז א שאנדע וואס סגייט פאר די עדה האט אונז שוין געגעבן טרייפע פלייש זיי האבן אונז געגעבן א געי בעד הע אין די גאנצע וועלט איז נישט דא געי בעדס אין זשופניק איז דא א משכב זכר באד די עדה אנבעליוועבל כ'וואלט געוואלט וויסן ביי זיי וואס מ'טאר נישט. וואס זיי טוהן נישט, וואס אונז טוה מיר נישט ווייס איך, אונז טוה מיר גארנישט, נאר וואס זיי טוהן נישט דאס וואלט איך געוואלט וויסן. יעצט ווען ס'קומט צו גראבן טויטע מעג מען אויך ביי זיי, אלעס איז מותר לכתחילה עס לאנג עס דער איז גוד מאני אינוואלווד, און אונז בהמות אין אמעריקע מיין מיר אז די עדה החרדית איז דאס הייליגסטע און דאס בעסטע. יעצט לאמיר גיין ווייטער און מאכן נאך א הנחה. זאליקא איז א פוסטער שטריק, איר העט באלד הערן זיין דרשה, ער קען נישט נאכזאגן אפילו אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד און נצח נצחים, וויאזוי האט ער געזאגט אני מאמין באמונה שלימה שתחי' המתים, יעדער איד זאגט אני מאמין יעדן טאג, דער שייגעץ זיצט שוין דארט אין זיין צימער אינדרויסן פון בית מדרש און ציילט שוין דאס געלט מיט די קוויטלעך און ווינטשט שוין לחיים. איך קען זאגן פארן עולם איך האב אנדער עסטימעיטעד משה רוצח פרידמאן. איך מאך אים אזוי אוועק משה רוצח, משה משוגענער. איך וויל אייך זאגן אז דער מענטש האט געקענט ארויף זעצן אויף אונזער הייליגן רבינ'ס שטוהל וואס ער איז געווען א גאון א צדיק א קדוש מיט אלע מעלות. אז ער האט געקענט אויף זיין שטול ארויף זעצן, אזא פיסטן שטריק ווי זאליקא, דאס איז אזא מין אויפטו אז ס'איז ממש ס'איז נישט צום גלייבן אז דאס האט געקענט געשען. מען נעמט אזא שטול פון אזא גרויסן צדיק, שטעל כאטש ארויף משל אהרן, אהרן האט זיך ארויפגעזעצט אויפן רעבנס בענקל, איז ער כאטש א תלמיד חכם, עפעס איז ער כאטש. ער איז א רוצח און אן אכזר אזוי ווי זיין טאטע, ער האט געהאט ביי וועם צו לערנען, אבער ער איז כאטש א תלמיד חכם. עס קומט אריין א מענטש קען ער מיטן רעדן נארמאל, און ער קען רעדן ווי א משוגענער אויך. אבער דער זאליקא, נישט קיין חכם, נישט קיין תלמיד חכם, נישט גארנישט, און מען האט אים ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רבינ'ס פלאץ און ער פארט ארום אין די וועלט און ער איז מופיע אלס סאטמארער רבינ'ס פאלאוער. איך שטעל דיר פאר ער קען נישט אני מאמין אויסווענדיג, און בכלל די גאנצע דרשה וואס איר העט הערן, יעדן חז"ל וואס ער זאגט נאך איז מיט א מיסטעיק, איר העט זעהן, קוקט, הערט עס אויס, כ'האב אים קיינמאל נישט געהערט רעדן, ס'איז ס'ערשטע מאל וואס כ'האב אים יעצט געהערט, און איך כאפ, איך הייב אן צו כאפן, מתפלא אז אזא ליידיגער יונג קען אקיופיין אזא הייליגן זיץ, ווי דעם סאטמארער רעבנס זיץ, דאס איז אזא ירידת הדורות אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. יעצט וועל איך זאגן נאך א זאך, עטס האטס ענק איינגערעדט אז זאליקאן דארף מען האבן ווייל אהרן איז דער שייגעץ, מען מוז האבן א זאליקאן. איך כאפ'ס נישט, אהרן איז נישט אזא גרויסער שייגעץ, נאר ווער האט אים געמאכט? משה רוצח פרידמאן. זאליקאן איז נישט אזא גרויסער צדיק, ער האט א פראבלעם מיט לעיזער קעסטנבוים, לעיזער שטופט אים גרויס געלט. און ממילא אז ער שטופט אים גרויס געלט האט ער פארן דרך ארץ, און אז ער האט פארן דרך ארץ מוז ער טוהן וואס ער הייסט אים, און ער הייסט אים איין קלייניקייט, לעזער קעסטנבוים געט מיר געלט און ער איז מיין קרוין פון מיין קהילה, ער איז א נואף צי נישט אינטערעסירט מיך נישט, איך האב די יאקאבאוויטשעס אויכעט אלע נואפים, איי דאונט קעיר, די מאני העז טו פלאו, איי מ'גראבט טויטע. אין ארץ ישראל וואס איז לעזערס א פראדזשעקט זאל מען זיי גראבן נאובאדי קעירס קיינער קעירט נישט מען גראבט יא מען גראבט נישט הו קעירס ס'מוז פארן די באן און פארטיג סאו זאליקא איז יעצט אריינגעקראכן אין א פראבלעם אז ער מוז בעקן לעיזער קעסטנבוים כאטשיג דער ענין פון בעקן לעיזער קעסטנבוים געט חיזוק און פאוער פאר דעם וואס זיי גראבן די טויטע ווייל ס'איז לעיזער איז דארט א שותף צו ער אוינט דאס גאנצע לאנד און ער האט געוויסט אז ער גייט אריין ביליג ווייל ס'איז געווען א בית החיים און הי דזשאסט קודנט קעיר לעס דעטס אלל כ'מיין אז ער איז געווען דער אינוועסטער אין דעם אנדערן וואס סאטמאר האט דעם שטעטל וואס זיי האבן דארטן אין ירושלים אויכעט. סאו, ליסען, די מען האט עקספיריענס אין גראבן טויטע, און ממילא איז יעצט זאליקא אין א פרעדיקעמענט, דא איז ער סאטמארע רבי, דא שפילט ער דער גרויסער קנאי, און דא מוז ער זאגן הער אויס, וויבאלד לעזער איז אינוואלווד מוז איך עס לאזן, און ווען יאקאבאוויטש איז אינוואלווד מיט זיינע זנות מוז איך עס אויך לאזן, ליסען. די חברה האבן געקויפט מיינע בנינים, זיי האבן מיר געקויפט אין פלארידע א הויז, זיי זאלן טון וואס זיי ווילן, און ליידער ליידער ווערט אונזער הייליגן רבינ'ס דרך וואס ער האט אונז געלערנט ווערט צו צעבראכן און צו צוהארגעט. יעצט נאך א הנחה, דער זאליקא האט געהייסן אז קלאר מוז איבערבעטן דעם מענדלאוויטש. יעצט לאמיר צו צעלייגן פארוואס מוז קלאר איבערבעטן מענדלאוויטש, ווייל מענדלאוויטש גייט נאך געלט פאר אידן, לעיזער געט אים מסתמא אסאך געלט ער זאל קענען פארטיילן, פארשטייט זיך נאר פאר לעקערס מיט פארטיי מענטשן מיט אידן וואס זיי האבן געלט, אזוי ווי שטייט אין זוהר יהב חכמה לחכימין, דער אייבערשטער געט חכמה פאר ווער ס'האט שוין חכמה, די אלע געלטער וואס מען טיילט צדקה. אלעס איז פאר גבירים און פאר לעקערס, אן ארעמאן האט גארנישט פון די אלע זאכן. סאו בקיצור איז אזוי, מענדלאוויטש קען מען נישט בארירן דעם כבוד ווייל ער גייט נאך געלט פאר אידן, לעיזערן קען מען נישט בארירן דעם כבוד ווייל ער געט מיליאנען, איז במילא לעיזער מעג גראבן טויטע און מענדלאוויטש מעג פארן אויפארבעטן א קלייענטעל אז מען זאל זאגן אז מען מעג גאר גראבן טויטע, און טאמער האט קלאר עפעס געזאגט מוז ער גאר איבערבעטן. יעצט נארמאל ווען די ווען דער שייגעץ זאליקא זאל אים זאגן הער אויס האסט אים באליידיגט אין בית מדרש גיי בעט אים איבער, ניין ער גייט צו די בחורים רעדן ער וויל נעמען די חברה מאכן זיי מאבסטערס און ער האט אזויפיל געפוילט אז קלאר האט נישט געהאט קיין ברירה יעצט קלאר זאגט ער האט געמוזט איבערבעטן וועגן דעם ווייל מצוה לשמוע דברי חכמים. א מכה. טאמער קלאר פראבירט נישט איבערצובעטן איז קודם האט ער נישט מער קיין פרנסה, און זארגט זיך נישט מצוה לשמוע דברי חכמים, ער האלט נישט זלמן לייבן פאר א חכם ער האלט נאר פאר א בהמה, נאר ער מיינט צו זאגן דאס געלט, נישט קענען מער גיין נאך געלט און ארויסנעמען געלט פון מענטשן, מ'עט אים טוישן ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה, נעמען אן אנדערן עקסטארשעניסט. און דער קלאר. פילט אז דאס גייט אים קאסטן די פרנסה, קלערט ער, העי, א כפרה אויפן גאנצן אידישקייט, איך גיי אים איבערבעטן. ער האט אים איבערגעבעטן אזוי אז א דיין און א רב האט אים געזאגט, באלאוני, דו האסט אים נישט געטארט איבערבעטן, ער האט פארט געטון א פארברעך, דער מענדלאוויטש אז ער האט געגראבט טויטע, אויב ס'איז אמת וואס דו זאגסט, ס'איז דא דרייסיג עדות, האסטו געדארפט זאגן פאר זלמן לייב, איך בין מוותר אויף מיין פרנסה און איך האב דיך אין בוידעם. און זאמעליי וואלט מורא געהאט פאר דיר, ווייל פאר דיר, דו ביסט א מאפיא שוין אזויפיל יארן ער האט מורא פאר דיר. דו דארפסט נישט מורא האבן פאר אים. מיט דעם וואס דו האסט דיך געבראכן, דו האסט איבערגעבעטן א מענטש וואס ער האט צו טון מיט גראבן טויטע, ביסטו מודה אז מען מעג און מען דארף און מען זאל ווייטער גראבן טויטע. און קום מיר נישט יעצט פארקויפן א מעשה מען טאר נישט. דו האסט געזאגט מען מעג. דו האסט געדארפט דיך האלטן פעסט און זאגן א. מיסטער זאליקא, מען טאר נישט. איך בעט אים נישט איבער. כ'קען נישט קומען אין דיין שול, כ'גיי אין נחום ראזענבערג'ס שול, כ'וועל אויך נישט האבן א שול וואו צו דאווענען, זעמער אלע נאמנים לה' ולתורתו, נאר ווען ס'איז דא א שניי זאגט מען פארן אייבערשטן כ'וועל דאווענען אינדערהיים.
דאס איז אונזער געוואלדיגע דורכפאל וואס אונז האמער, קיינער מיינט עס דא נישט ערנסט, יעדער מיינט דאס געלט, קלאר האט מורא פארן געלט, נאכדעם קלאר זאגט אזוי אויפן טעיפ, ער זאגט קלאר ארויס. קיינער ווייסט נישט וויאזוי ווילימסבורג וואלט אויסגעזען ווען נישט איך טוה שוין דרייסיג יאר אין חינוך. קלאר יעדער ווייסט אז ס'וואלט אויסגעזען גוט און דו האסט עס אפגעהארגעט, און איך האף דיר צו זאגן יעצט גייט די fbi דיך אויך אויפפיקן, וואטש און סי אז זיי גייען דיך אויך פרעגן וואס און פון ווי דאס געלט איז אלץ געקומען, וויאזוי ס'איז אריינגעקומען, פון ווי דו האסט עקסטארטעד געלט, ווי ס'איז ארויס, ווי דו האסט עס דעפאזיטעד, וואטש און סי. ס'פארט היינט זייער גוט ברוך השם, די גאנצע משמרת הצניעות וועט ווערן אראפגערוימט אינגאנצן, און אז מ'וויל זאל מען שטעלן א נייע משמרת הצניעות א נארמאלן, ווער ס'האט נישט מורא צו רעדן אז טאמער טאטשט מען קינדער און מיידלעך, קלאר, דו זאגסט אז אונז ווייסט מען נישט וויאזוי עס וואלט אויסגעזען וויליאמסבורג, קיינער ווייסט נישט, און יעדער גייט וויסן, וואטש און סי ווי מ'גייט דיך עקספאוזן, דו ביסט עקספאוזט, דו ווייסט עס נאכנישט. דא גייט זיין פריילעך וואס זיי האבן געטון, גענומען געלט פון די גאווערמענט אז זיי האלטן א קלין קאמיוניטי, געקסטארט געלט פון מענטשן, און געטון וואס זיי האבן געוואלט, הא דאס וועט נישט אנהאלטן אזוי. אונז האמיר אין די גאנצע שטאט נישט געטראפן נאר א משוגענעם קלאר. און ער גייט אונז לערנען וואס דאס הייסט אידישקייט, און ווען ס'קומט אז מ'זאל ער האט א חשבון מ'גייט עם ארויסווארפן פון בית מדרש דען נישט קענען מער עקסטארטן געלט, זאגט ער פאר מענדלאוויטשן איים סארי איך בעט דיך איבער, מ'מעג יא גראבן טויטע, אה איך האב געזאגט מ'טאר נישט, די תורה זאגט מ'טאר נישט, הער אויס דאס איז נאר ביז צום געלט, וואנס ס'איז מאני אינוואלווד מעג מען. און דאס איז בעיסיקלי וויאזוי יעדער פאלט אלע מענטשן וואס האבן צו טון מיט הנהגה צופאלן יעצט, באמת איך האלט ס'איז פון הימל, פון הימל פירט מען אזוי, דער אייבערשטער האט געווארט אויף אונזער מסירת נפש און אונז האמיר עס ברוך השם באוויזן, און יעצט גייט אלעס צו צעפאלן, וואו דו אי געווען? מען האט געקענט רעיפן יעדן איינע, און מען האט נישט געטארט זאגן קיין ווארט, מען האט אים נאך דיפעימד, מען האט אים ארויסגעווארפן פון שול. יעצט, דער קלאד זאגט דאס מוז זיין א העכערע כח אז אלע רבנים זענען מתיר אלע עבירות, ס'איז זייער א העכערע כח, ס'האט צוטון מיט געלט. איך זעה דו האסט אויך שוין מתיר געווען, דו האסט דאך אויך געבראכן קלאד, דו האסט אים איבערגעבעטן, האסט געדארפט זאגן וירקו בפניה שפייען אויף די פלאר פאר זאלין, איך בעט אים נישט איבער און אונז עמיר דיך אויך ארויסטראגן, דו פארקויפסט גארנישט עניוועי, קענסט נישט נאכזאגן א פסוק חומש און אני מאמין וואס יעדער איד קען דאס נאכזאגן. אזא שאנדע, דו ביסט אזא רויער שטרויזאק, א לערע שטרויזאק, אז ס'וואלט מיר נישט בייגעפאלן אז דו העסט דיך קענען ארויף זעצן אמאל, נישט אויף סאטמאר רב'ס בענקל, אויף א רבנ'יש בענקל, אפילו נישט אויף סיגוט'ער צו אויף זענטע, אויף אזא בענקל וואלסט דיך נישט געקענט ארויף זעצן, ארויף געזעצט אויף סאטמאר רב'ס בענקל. א איד וואס האט לוחם געווען בכל תוקף ובכל עוז אויף יעדע פרצות הדור, זיצט א פוסטער שטריק וואס ער קען נישט אני מאמין, און אז ער קען נישט אני מאמין לאזט ער גראבן די טויטע, אז ער גלייבט נישט בתחיית המתים מעג מען דאך גראבן די טויטע. יעצט זעמער געגאנגען צו זאליקען, ער זאגט ס'איז נישט מעגליך אז א איד זאל גלייבן אין עולם הבא און ער זאל רעדן באליידיגן יענעם וואס טאמער מען באליידיגט איז אין לו חלק לעולם הבא. זאליקע איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו האסט שוין אינגאנצן פארגעסן דיין היסטערי? דו האסט פארגעסן אז דו האסט דיין אייגענעם טאטן מצער געווען און מבזה געווען? דו האסט פארגעסן אז דו ביסט נישט געגאנגען מיט דיין טאכטער די כלה זיך געזעגענען מיטן זיידן, דו האסט פארגעסן אז דו האסט געלאזט משה פרידמאן דעם משוגענעם בהמה דעם שייגעץ דעם רשע ער זאל נישט לאזן א איד, דיין טאטע האט פארלוירן אין לאגער אלעס, האט ער נאכאמאל חתונה געהאט, ווען ער האט חתונה געמאכט דאס יונגסטע קינד איז ער געשטאנען און ער האט אויסגעזאגט תהילים, ער האט געזאגט כ'האב נישט געגלייבט אז כ'וועל נאך זוכה זיין אפילו האבן דורות אויף די וועלט, האב ער חתונה געמאכט דאס יונגסטע קינד, ער האט חתונה געמאכט אן אייניקל און אן איר אייניקל, מען זעט נישט קיין גיהנום, איינער רופט עס גיהנום, דו האסט געלאזט דיין טאטע זאל נישט קומען צו די חתונה, זאל פארן אויף פלארידע, און דו האלטסט נישט אז דו האסט שופך דם געווען דיין טאטן, דיין מאמען, די ברידערס און שוועסטערס, און גאנץ כלל ישראל, די וואס האבן ארויף געקוקט אויף א האלאקאוסט סורווייווער אז ער פירט אן איר אייניקל צו אן איר איר אייניקל אונטער די חופה. איך וויל דיך פרעגן, דו ביסט טאקע אזוי משוגע? דו גייסט נאך רעדן וועגן בין אדם לחבירו און מבזה זיין יענעם מלבין פני חבירו ברבים? פון דעם סאבדזשעקט טארסטו נישט רעדן. פונקט ווי ברוך מאטקע טאר נישט רעדן פון שמירת הברית, טארסטו נישט רעדן פון מלבין פני חבירו ברבים. דו האסט מלבין פני חבירו געווען דיין גאנצע משפחה. דו האסט דיין מאמע'ן ארויסגעווארפן פון איר בעדרום וואס א גוי טוט עס נישט, ווייל דו האסט געוואלט ירשענען דעם צימער. יעצט איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, דו האסט דאס אלעס שוין פארגעסן? און דאס קען זיין איז דער היינטיגע דור פני הדור כפני הכלב, אומפארשעמטערהייט גייט ער פארקויפן פאר אונז אז מען טאר נישט מלבין זיין פני חבריו ברבים. איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, זאליקא, זאג מיר, ווען דער צעדרייטער משוגענער משה פרידמאן האט דיך משוגע געמאכט אז דו זאלסט אונטערשרייבן אויף מיר אן איסור און א חרם, וואו דו האסט געוויסט דאס איז נישט מלבין פני חבירו ברבים דאס איז ווארלד ווייד און מיין בלוט איז געווארן הפקר דערפאר האבן זיי מיך געשאסן און דערפאר האבן זיי געגאסן בליטש אויף מיר האסט נישט געזעהן מען זאל אויף קיינעם גיסן בליטש און שיסן דאס איז ווייל עטס האטס מפקיר געווען מיין בלוט וויל איך דיך פרעגן דעמאלטס איז נאך נישט געווען די גמרא פון המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא דאס איז ערשט נתגלה געווארן אין יער טווענטי טוועלוו? כ'מיין, דו ביסט א מענטש, דו האסט געלעבט מיט טעראר אלע יארן, דו האסט טעראריזירט יעדן, דיין טאטע האט עס נאך, דו ביסט א רשע בן רשע לכל הדעות. א דייעריע וואס דיין טאטע האט געהאט אין פיסק און נאכנישט געווען דאס גלייכן, אויף אלע גדולי הדור האט ער גערעדט, ער האט זיך איינגערעדט ער איז סאטמאר רב, סאטמאר רב איז געווען א הייליגער איד און ער איז געווען אינער קרייטעריע פון די אלע גדולי הדור, דיין טאטע איז געווען אן אויסווארף פאר איד וואס האט געגעבן נבילות וטריפות צו עסן אלע יארן, דער איד האט גארנישט געטון אין זיין לעבן פאר כלל ישראל, און דער איד האט אנגעהויבן צאמצורעדן אויף אלע גדולי הדור, און אויף אזא שמוציגן אופן, אפילו די שוחטים אין בעלז וועלן קומען תשובה טון, קען מען זיי נישט מקרב זיין מער, פארוואס? ווייל זיי האבן שוין גע'שחט'ן קעגן די עדה החרדית, דעיס וואס דא טוט זיך. איך ווייס אפילו ירבעם בן נבט, אפילו אחר, אלישע בן אבויה, האט אים דער אייבישטער געבעטן טו תשובה. ווען ירבעם בן נבט טוט תשובה וואלט דער אייבישטער אים געמוזט אננעמען, ער האט פאר מנשה'ן אויסגעשניטן א חתירה פון אונטערן כסא הכבוד, קומט אן דא א זענטער פויער, א איד וואס ער האט מיטגעמאכט א לאגער, ער איז געווען אביסל משוגע, פארלוירן כ'ווייס צוואנציג ברידער און שוועסטער, העלפט פון זיי זענען שוין געווען קאמוניסטן, זענען שוין זיי האבן שוין כופר געווען אין אלע אני מאמין'ס, ארייט איך בלעים אים נישט, ס'איז געווען א שווערע שטוב, ס'איז געווען שווערע צייטן, ס'איז געווען פאר די מלחמה, און ער גייט זיך פארמעסטן מיט אלע גדולי הדור און אויף יעדן איינעם שרייבן און זאגן און פוער פיו זיין. זיינע אלע משוגענע בויך סברות, ווייסט ווי דיין טאטע האט אויסגעזעהן? דיין טאטע האט אויסגעזעהן אזוי ווי א אן אפיקורס אן אפגעפארענער בן גוריון זאל זאגן אונז א מיינונג אויף אידישקייט, אזוי האט ער אויסגעזעהן, א לאו לייף א גארנישט, א משפחה פון גארנישט, זיין טאטע איז געווען א וואוילער איד אבער די שטוב איז געווען דארט צושאסן, ס'איז געווען שווערע צייטן, איך בלעים אים נישט פאר דעם. ער גייט זאגן אז דער איז נישט און יענער איז נישט, ער וועט מחליט זיין מי להשם און מי לעזאזל, א אויסגעפאשעטער לאו לייף, אנגעפרעסן כלל ישראל מיט נבילות וטריפות און אלע דין תורה'ס קאראפטירט, א לאו לייף, און דער גייט נאך נאך זיין טאטענ'ס פיס טריט, קומט אן א שטריק פון בארא פארק, זאג זאליקא, איך האב דיך אמאל געזען בכלל? איך האב דיר געגעבן אמאל שלום? איך קען דיך בכלל? ארייט משה, טעראריסט, רוצח, משוגענער פרידמאן האט דא געוואוינט אין ווילימסבורג אלע יאהרן, ארייט מוז מען פון דעם ליידן. ווער האט דיך אימפארטירט פון בארא פארק דו לאו-לייף? איז דען דא איין איד אין ווילימסבורג וואס האט אזא שוואכע שטוב ווי דו? איז דען דא איינער וואס האט אזא שייגעץ ווי יענקי בער דיין זוהן? און דער זון פון ארץ ישראל הייסט א הייליגער מענטש, ער שלאפט נישט אין א בעט, זאגט מיר איינער מען מאכט אים א בעט ווען ער קומט דא אין די סוכה מאכט מען אים א בעט, פארוואס ווייל פאר איינער וואס ער שלאפט נישט אין א בעט דארף מען נישט מאכן קיין בעט, ס'איז אלץ בלאף, שקר, ס'איז א שוואכע שטוב, ער קומט פון בארא פארק און גייט אריין אין ווילימסבורג און וועט געבן חרמות, דער איז אין חרם, דער האט יא ווי צו דאווענען, דער האט נישט ווי צו דאווענען. און ער האט זיך נאך מיטגענומען זיינע אלע מחותנים, דעם שאפראנער, דער שאפראנער איז סתם א וועלטס גנב אויף געלט, ער האט נישט אינזין גארנישט פון חינוך, געלט, זיך אלע קינדער גוט באזעצט מיט הייזער, ער איז געקומען אמאל צו מיין, צו אונזער אפיס ווי איך פלעג טיילן צדקה, ער באדט זיך אין צען מיליאן דאלער, און ער באדט זיך, ער ברויך, ער באדט זיך. האט יענער איד אים געזאגט, הער אויס ליסן טו מי, איך קען דיך נישט, איך צאל דיר אויס דאס גאנצע געלט באט געב מיר א באלאנס שיעט, לאמיך זעהן ווי די געלט גייט, זאגט ער דאס געט ער נישט, קיינער וועט נישט וויסן וואס וואס ער טוט מיטן געלט, ווייסט מען דאך, מאכט זיך חתונה אלע קינדער און פארטיג, באלד וועט ער אפשפארן אינגאנצן און ער וועט האבן ריעל עסטעיט. דאס איז דאך די רבנים, דעם שייגעץ, דעם שאפראנער שייגעץ נעמט ער אז ער זאל אויך אונטערשרייבן. נאר אז דער שאפראנער שייגעץ קען מיך, ווייל אונז זעמיר אויפגעוואקסן אינאיינעם, האב איך נאך געדאווענט ביים אלטן שאפראנער רב, וואס קאלסטו מיך נישט אפ? נו אבער דאס איז מחותנים. און נאכדעם נעמט ער מיט די ארגסטע משפחה, די סקאם אף די ערט. די ארגסטע משפחה, די פיליפ חברה, דער טאטע, דער זיידע, היסטאריע פון ניאוף, נואפים, זנות מיט אלעם, דער ברודער, דער פעטער, דער שוואגער, יעדער איינער איז דארט א חזיר, און זיי גייען אונטערשרייבן, דאס איז דאך א חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, סאו ווי ער קומט יעצט אריין און ער לערנט אונז המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, ס'שטייט דיר דאך נישט גוט אין פיסק די ווערטער. דו ביסט דאך געגאנגען, דו האסט ארויסגעגעבן אויף א מענטש א בריוו על לא דבר, בסך הכל ווייל משה משוגענער רוצח טעראריסט האט דיר עס געהייסן טוהן, בסך הכל דעם זעלבן מענטש וועם דו טוסט יעצט בעקן דעם קלאר, דער האט דאס אנגעדרייט ווייל ער האט נישט געוואלט ער זאל פארלירן זיין פרנסה, און קוק ווי דער אייבערשטער דיסמענטלט די חברה צוביסלעך. יעצט איז שוין געווען א איז שוין געווארן אזוי, זאליקא איז שוין צוקריגט מיט קלאר, ווייל זאליקא בעקט דעם קעסטנבוים, לעיזער קעסטנבוים שייגעץ שטיק ווי ער גראבט טויטע וואס ער זיי זאגן די יודעי דבר איך בין דארט געווען כ'האב עס געהערט פון עמטליכע מענטשן ער האט געוויסט אז ער קויפט ביליג לאנד ווייל דארט איז א בית הקברות און ס'איז אפילו געווען אויסגעשמועסט אז טאמער מ'וועט עס כאפן וועט יענער געבן אביסל אראפציר מיט ארויפציר מיט אהערציר מיט אהינציר סאו יעצט מוז ער אים בעקן, ער מוז בעקן לעיזער קעסטנבוים, האט ער זיך דאך שוין צוקריגט מיט הערשל קלאר, זאליקא דו כאפסט נישט פאר דעם הערשל קלאר ליידסטו די גאנצע צייט, דער איז א שייגעץ און א בלאפער און ער איז א גארנישט און ער עקסטארט געלט און דו האסט אויף אים דו האסט אים געגעבן פאוער די גאנצע צייט און אונטערגעשריבן וואס ער האט געוואלט. ביסטו געגאנגען האסט אונטערגעשריבן קעגן מיר ווייל דו האסט געוואלט ביזנעס זאל ווייטער אנהאלטן הערשל קלאר זאל קענען מאכן אפאר טאלער? אזוי ארבעט עס? נו, יעצט צו צוהאמפערט עטס ענק שוין. איך וויל דיר זאגן, ער זאגט דארטן רבי עקיבא, דער רבי לעזער הגדול זאגט פאר רבי עקיבא מיתתך קשה מכולם. זאליקא, דו פוסטער שטריק וואס דו ביסט, דיין טאטע האט דיר געזאגט זאלסט נישט האבן גארנישט מיט רביסטעווע. מיתתך קשה מכולם, ד די וועסט נאך אונטערגיין ארגער ווי אלע, די האסט אונטערגעברענגט דיין טאטענס שטוב, די האסט אונטערגעברענגט סאטמאר רב'ס שטול, און די האסט אונטערגעברענגט פרייוועט מענטשען על לא דבר, וואס האבן מיט דיר קיינמאל נישט געהאט מגע ומשא, ווען איך זעה דיך אין די גאס ווייס איך אפילו נישט ווער די ביסט. מיתתך קשה מכולם, די וועסט אונטערגיין ארגער פון אלע, דיין טאטע איז נישט אזוי שלעכט אונטערגעגאנגען ווי זיי, דיין טאטע איז אוועק, ס'איז נישט געווען קיין נאסע אויג, יעדער האט אנגעקוקט דער משוגענער, ער וואלט געקענט געווען זיין א לעדזשענד ביי כלל ישראל, און ער איז אראפ דער ארגסטער נאמבער פון כלל ישראל, מיט יעדן זיך געקריגט, גערעדט מיט שלשול אין פיסק אויף יעדן אזוי ווי מען דארף נישט רעדן אויף קיין הונט אין די גאס, גערעדט אויף פריעריגע רעבעס, גערעדט אויף וואס די האסט געוואלט, ער האט זיך טאקע איינגערעדט אז ער איז סאטמאר רב בדורנו, אזוי האט ער זיך איינגערעדט דער צודרייטער, זיין טאטע און ער האט איבערגעלאזט אזאלעכע צוויי בנים זאלן הואהואהואהוא זאלן טאמער האט ער נאך עפעס איבערגעלאזט א ניצוץ אין סאטמאר האט האבן זיי דאס דיסמענטלט. ס'איז געווען א צייט ווען דער סיגוטער איז געווארן רעבע. ער איז געווען א יונגערמאן ער איז צוגעגאנגען צו ר' נתן יוסף אין לאנדן, נישט דא נישט אין אמעריקע אין לאנדן, האט אים געזאגט הער אויס ר' נתן יוסף זעסט דאך דער ווינט בלאזט אזוי ער איז געווארן רעבע און אונז דארף מיר זען אים אביסל מחזק צו זיין סאטמאר זאל נישט צופאלן. זעט אויס יענער האט נישט פארשטאנען אונז גייען מיר עס עניוועי צו צונעמען אויף פיצלעך באט עניוועי אזוי האט ער געזאגט פיין. האט אים נתן יוסף געזאגט יונגערמאן איך וויל דיר עפעס זאגן ס'איז דא א דין ווען מ'טרעפט צוויי עדות וואס זענען זיך סותר צוויי עדות קומען זאגן עדות אז ראובן האט געהארגעט שמעונ'ן אדער ער האט געטון זנות מיט אן אשת איש ער איז זיך סותר און זעהט מען אז זייער עדות איז נישט קיין עדות, לערנען אין די גמרא אין מסכת סנהדרין א גאנצע אריכות, ס'דא בדיקת עדות און חקירות פון עדות, אלעס איז פיין, יעדע זאך קומט ארויס וויאזוי מען דארף ס'זאל ארויסקומען, פיין. טאמער כאפט מען אז ראובן און שמעון האבן עדות געזאגט, לאמיר זאגן קעגן לוי'ן, און ס'האבן, מ'האט זיך געטראפן אז ס'איז אין עדותם מכוונת, ווייסט וואס מ'טוט מיט די עדות? גארנישט, מען דיסקוואליפייט זייער עדותשאפט און לוי וואקט אוועק. ס'איז דא נאך א פאל ווי צוויי מענטשן זאגן עדות און אלעס האט געשטימט. ס'איז נאר דא אן אנדערע פראבלעם אז ס'איז געקומען אנדערע צוויי עדות און זיי האבן געזאגט עמנו הייתם. ביסט איי דו ביסט אן עד זומם דו ליגנער דו דו ביסט דאך אינגאנצן נישט דארט געווען דעמאלטס איז דער דין אנדערש דעמאלטס זאגט די תורה מען טוט צו זיי כאשר זמם לעשות לאחיו אויב זיי האבן גע יענעם געוואלט ארויסנעמען געלט וואס אויב זיי האבן געוואלט הארגענען יענעם הארגעט מען זיי שוין פרעגט זיך א קשיא וואס איז די, איך מיין, פארוואס איז דאס, וויאזוי ארבעט דאס? יענער האט געזאגט פאלשע עדות, קומט אים גארנישט, און דער דא עדים זוממים איז, קומט זיך כאשר זמם. האט ער נאכגעזאגט פונעם הייליגן רעבן, דו שייגעץ, דו רשע, דו ביסט דאך אינגאנצן נישט דארט געווען, וויאזוי גייסטו רעדן? דאס איז דער כאשר זמם וואס דער אייבערשטער האט ברוגז אויף. ווען דו ביסט דארט געווען נאר דו האסט געזאגט אז ס'איז געווען א גרינעם ש ע העמד וואס ער האט געהאט און יענער האט געזאגט א געלן העמד, דו האסט געזאגט מ'האט אים געהארגעט מיט א מעסער, יענער זאגט האט אים געהארגעט מיט א גאן, ס'איז אין עדותם מכוונת אבער דו ביסט דארט געווען, עפעס האסטו געזען, עפעס. אבער אז דו ביסט אינגאנצן נישט דארט געווען ווי קומסטו אריין דא? דו ביסט דאך נישט דארט געווען רבונו של עולם! האט ער געזאגט אויפן סיגעטער אזוי. דער איד איז אינגאנצן נישט געווען ביים רעבן זכרונו לברכה. אז דער רבי האט געוואוינט אין ווילימסבורג איז ער אנטלאפן אויף בארא פארק, און פון בארא פארק איז ער קיינמאל נישט געקומען. דער מענטש ווייסט נישט וואס דער רבי האט געוואלט און וויאזוי ער האט געבלוטיגט און געפאקט און געמאזלט, און אויף דעילי בעיסיס איז געווען צייטן וואס מ'האט געדארפט צושפארן די תלמוד תורה און די ישיבה מיט אלע צרות מיט פראבלעימען מיט די פייער דעפארטמענט. מיט זיין הייליגקייט וויאזוי ער האט יעדע זאך געקעמפט, איך בין געווען א יונגל און מיר האבן געלערנט אויף בעדפארד עוועניו, קומען די פייער דעפארטמענט און צוגעשפארט די בילדינג, ס'איז דא מער קינדער וויפיל מען מעג. קיצור ליפא פרידמאן לויפט אריין דערשראקן רייט צום רעבן און ער זאגט רעבע מען מוז צושפארן ווייל ס'איז דא מער קינדער ס'לערנען אין חדר מער קינדער וויפיל מען מעג, מען האט געמעגט נאר פֿופֿציק און ס'איז געלערנט דרײַ הונדערט. האט די רעבע געזאגט זאג זיי אז ס'לערנען נישט קיין צען יונגלעך אין חדר. פאר א, פאר א ווערטל, א גלייכווערטל, און זיין הייליג ווערטל איז אזוי גוט געפארן, אז דער פייערלעשער האט זיך צו צולאכט און ער איז ווייטער געגאנגען. דער מענטש האט געסטראגלט אן דעילי בעיסיס צו קאווערן א בודזשעט. דער מענטש האט געסטראגלט צו קאווערן א פרויען מקווה. מיר האט דערציילט א איד. אז דער רבי האט אריינגערופן זיינע נאנטע תלמידים און אפילו ר' לייבעלע גליק און ער האט זיי געזאגט רבותי פון טויט צו פון רויט איך וויל האבן יעדער זאל מיר ברענגען הונדערט דאלער און ר' לייבעלע גליק איז גראד געגאנגען און האט געברענגט צוויי הונדערט און פופציג דאלער האט אים דער רבי געפרעגט פון ווי האסטו עס געברענגט זאגט ער דער רבי האט געזאגט פון רויט צו פון טויט האב איך עס געברענגט פון די טויטע איך בין געגאנגען אין בית החיים איך האב געמאכט מלא'ס איך האב געוויינט אביסל. און מענטשן האבן מיר געגעבן געלט. דער רבי האט געסטראגלט אן דעילי בעיסיס. איז דער סיגוטער געווען א נושא בעול מיט דעם איד? ווען קרית יואל איז געשטאנען על תילה בנויה זאגט ער מיין זון אהרן גייט זיין רב אין שטאט. און סענדער דער דייטש מיט נאך אפאר שקצים האבן אים אונטערגעשריבן אז מ'נעמט אים אויף מיט בניו אחריו אויכעט. פארוואס? ווייל סענדער דייטש האט געקריגן א סעלערי פון הונדערט פון הונדערט פופציג טויזענט דאלער פון קהל ייטב לב ענד הי וואזענט ווילינג טו פארפיט. כ'האב ענק שוין מסביר געווען, דאס איז דאס געלט. דער איד איז אינגאנצן נישט געווען ביים רעבן, זיינע קינדער האבן נישט געזען דעם רעבן, ווייז א פיקטשער איין פון רעבן און פרעג זיי צו זיי האבן געזען אמאל דעם מענטש, וועלן זיי זאגן ניין, אויב זיי זאגן אמת. ווען דער רבי האט אים געזאגט ער זאל זיך נישט משדך זיין מיט וויזשניץ ווייל ס'גייט אים אין לעבן האט ער געזאגט דעם רעבן כ'פייף דיר אן. זייער פשוט. קען זיין ער האט עס נישט געזאגט מיטן גראבן פיסק אבער ער האט עס געטוהן. און דער איד האט זיך ארויפגעזעצט אויפן רעבן'ס פלאץ, הער א מעשה, און זיינע קינדער וואס זענען נאך א דור געריקט שוין וואס האבן בכלל נישט געוויסט, זיי האבן אפילו נישט געוויסט וואס סיגוט און זענטא איז געווען. דער אלטער האט כאטש מיטגעמאכט א מלחמה, ער האט געוויסט וואס דאס הייסט ברענגען א משפחה אויף די וועלט און זיי באגראבן. די לאולייפס אהרן און זאליקא האבן אונטערגעברענגט זייער אייגענע משפחה, דעי דידענט איווען נאו וואס דאס מיינט א משפחה. ס'איז זיי גוט געגאנגען א גאנץ לעבן. ווי האט דער סיגוטער געזאגט פאר אהרן ווייטער, ער. דו משוגענער וואס דו ביסט גיי בעט דיך איבער מיט אהרן וויינשטאק די טשעק וואס דו ביסט געשטאנען אונטער די חופה דאס האט געגעבן אהרן וויינשטאק דער סיגעטערס טשעקס אלע וואס ער האט געשיסט געשטעלט זיינע קינדער אונטער די חופה האט געגעבן אהרן וויינשטאק ווייל דער סיגעטער האט אים מכשיר געווען אלע זיינע טריפות סאו איך וויל פארשטיין איך בין נאכנישט קלאר אין די סוגיא קומט זיך אן א בארא פארקער שטריק קען נישט נאכזאגן אני מאמין שתחיה תחיית המתים. שטאט שתהא תחיית המתים, יעדן חז"ל זאגט ער דארטן קרום און פאלש, הער אויס, ער האט א פראבלעם, ער קומט אריין אין שטאט און כאפט אן נחום ראזנבערג, געט אויף אים ארויס א איסור מיט א חרם, און ער האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען, ווארפט מיך ארויס פון א דרייסיג יערידיגע מעמבערשיפ פון סאטמאר, פון די חתונה האב איך געצאלט מעמבערשיפ, און נאכדעם גייט ער נאך מסביר זיין די בחורים אז ווער ס'איז מלבין פני חבירו ברבים גלייבט נישט. אין עולם הבא, סאו ווייסט, איך וועל דיר זאגן, זאליק, ס'זעהט זיך אויס דו גלייבסט נישט אין עולם הבא און דערפאר לאזטו גראבן די טויטע, דו האסט דיך געשטעלט אויף די זייט פון מענדלאוויטש און אויכעט פון דעם לעיזער קעסטענבוים, זיי ווילן מען זאל גראבן די טויטע, זיי האבן געקויפט ביליג א לאנד, לעיזער האט געקויפט ביליג א לאנד, ער האט געוויסט וואס ער טוט, ער האט עס שוין געקויפט מיט יארן צוריק אויך וואו מען האט געבויעט קרית ויואל משה אין ירושלים. און ער האט געוויסט פונקטליך וואס ער טוט, נאר מען האט עס געכאפט ווייל זיי האבן זיך צוקריגט די גנבים צווישן זיך, און ממילא קומט מען יעצט ארויס אז מען מוז מכשיר זיין אז מען זאל גראבן טויטע. יעצט איך וויל זאגן, אונז האמיר אין אמת'ן א גרויסן פראבלעם, איך האב אין דעם א גרויסן פראבלעם, איך'ל ענק זאגן פארוואס, ס'איז געקומען פאר יום כיפור האב איך געזאגט רבותי, מען זאל נישט געבן קיין געלט פאר די ארגענעזעישן וואס זיי רופן זיך אתרא קדישא, פארוואס? ווייל איך ווייס אז זיי גראבן טויטע. נו, אבער מוז דאך איינער שטיין אויפן פראנט, כ'קען דאך נישט אויפשטעלן אן אייגענע ארגענעזעישן. האב איך געזאגט, רבותי, אונז זאל מיר זיי פארלאנגען אז מען וויל מיר האבן א פראטאקאל פון זייערע דעילי רעקארדס. ווילסט געלט? זאג מיר וואס דו טוסט מיטן געלט. זאג מיר וואו דו שלאגסט דיך, ווען דו שלאגסט דיך, און איך וועל דיר ברענגן פון משרד העתיקות וואו זיי אליין גראבן. ס'איז אלץ אופן אינפארמעישן, די גאווערמענט געט עס ארויס, אבער ס'איז א פראבלעם ווייל סוף כל סוף אז מען טוט אונטעררייסן אתרא קדישא און דו האסט נישט אן אנדערן, דעמאלטס ביסטו זיכער אין געפאר. אזוי ווען זיי צוקריגן זיך די גנבים האסטו כאטש עפעס, זעסט מיט לעיזער קעסטענבוים'ס פרשה, עפעס קומט כאטש ארויס, מען לאזט נישט גראבן, ס'טוט זיך, ס'איז אויך נאר געלט, זארג דיך נישט, זיי נעמען געלט און ס'וועט זיין אלעס גוט. סאו דא האמער אונז א פראבלעם, אויף וועלכע זייט אונז שטעלן מיר זיך טויג נישט, אונז זעמיר נישט גוט אויף די זייט וואס זיי גראבן די טויטע, אונז זעמיר נישט גוט אויף די זייט פון די אתרא קדישא, ווייל זיי גראבן אויך טויטע, און ווען זיי וועלן קריגן גענוג געלט וועלן זיי אויך ווייטער אנהאלטן מיטן גראבן די טויטע, סאו בעסיקלי וואט ווי אר דואינג איז איז איין קלייניקייט, אונז זעמיר די גיני פיגס, אונז זאל מיר זיך שלאגן אז אתרא קדישא זאל האבן א רעוועניו זיי מעגן גראבן טויטע. די זעלבע ווי הערשל קלאר נוצט אלע בחורים מיט אלע אינגעלייט פאר אלע זיינע שייגעץ שטיק איז עס קעגן גרעטש, בילדינג האט ער זיי גענוצט, אנדערע פלעצער האט ער זיי גענוצט, בעסיקלי ס'איז א רעוועניו פאר הערשל קלאר, ס'האט גארנישט מיט אידישקייט, די מינוט מ'באצאלט אים די געלט קענסטו טוהן וואס דו ווילסט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאר נאך א קליינע נקודה וואס דאס איז זייער וויכטיג צו רעדן. כ'האב געוואלט זאגן, מ'זאגט אויף עברית זאגט מען אם כבר אז כבר. אויב ס'איז שוין אזוי זאל שוין זיין אזוי. איך האב געוואלט בעטן א טובה. זאליק האט זיך געשטעלט אויף לינקס ווייל ער האט א פראבלעם, ער מוז לעיזער קעסטענבוים בעקן ווייל לעיזער קעסטענבוים האט געגעבן מיליאנען, געספענדט מיליאנס אוו דאללערס אז ער זאל זיין רבי, ווייל לעיזער האט געוואלט ווערן א ראש הקהל אין סאטמאר, נאר ער איז אזא נואף וואס יעדער ווייסט עס, און ער האט פארשריבן אויף די בלאגס אז ער האט באצאלט פאר א קינד דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, אז ס'איז אן עקל אים צו נעמען, אבער באמת איך האלט אז מ'דארף ריקאנסידערן די זאך, איך האלט אז די יאקאבאוויטשלעך די וואס האבן געבויעט אפאר שילן פאר סאטמאר פאר יעדן נואף דעם זון וואס די טאטע האט געהאט א נואף האט ער פארן זון געבויעט א שול אזוי אז עס זאל זיך כשר'ן אלע חזירים, איך האלט אז די בני יאקאבאוויטש זאלן אריינגיין צו זאליק און זאגן אזוי הער אויס. גראבן טויטע האט מען דאך שוין עוקר געווען, שארית הנפש חלילה גלייבן מיר אונז שוין נישט, און וואס וואלט שוין געווען, לאמיר אויסרייסן דעם לא תנאף אויכעט, כ'מיין הבא על כלתו איז איינע פון די ערוות, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, אין זוהר הקדוש שטייט א מורא'דיגע זאך, ווען א תלמיד חכם וואוינט מיט זיין ווייב אינדערוואכן איז ער עובר אויף דעם איסור פון הבא על כלתו, דאס הייסט אזוי ווי ער וואוינט מיט זיין שניר. למעשה פסק'ן מיר אונז נישט אזוי, ווייל סוף כל סוף ס'האט שוין פריעריגע גדולי הדור האבן שוין געשריבן אז צוויי מאל א וואך, און באמת דאס קען מען נישט איינטיילן פאר קיינעם, ווען מ'איז יונג, מ'האט חתונה, מעג מען דריי מאל א וואך אויכעט. ווי איידערש צו גיין מיט אנדערע איז בעסער צו גיין מיט זיין פרוי, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין דעם ענין משבת לשבת, ס'איז נישט קיין ענין וואס מ'דארף יעצט רעדן פון דעם, דאס איז נישט דאס פלאץ פאר דעם, אבער למעשה איז אזוי, צוויי מאל א וואך איז א העלטי מערידזש, אזוי זאגן אלע אפילו די גוים אויכעט, אין מעיל צדקה ווערט עס געברענגט, אין משנה ברורה ווערט עס שוין געברענגט, בקיצור. אין זוהר שטייט אבער אז ס'האט א איסור פון הבא על כלתו. אזוי הארב איז דאס. סאו לאמיר גיין צו שטאט יאקאבאוויטשעס. ערלעדיגט אזוי ווי מ'האט שוין ערלעדיגט אז מ'מעג וואוינען צוויי מאל א וואך, איז דאך שוין נישט דא אן איסור פון הבא על כלתו. לאז יעדער איינער טשעפען מיט די אייגענע שניר. דו מיינסט נאר דו דארפסט טשעפען? יעדער וויל טשעפען. יעדער איז דאך אין דעם זעלבן באוט ווי דו, יעדער האט אין זיך האט בלאד. גיי אריין צו זאליקאל, לאמיר מאכן אן אגרימענט, די ערשטע זאך לא תנאף, לאמיר אראפנעמען, הבא על כלתו לאמיר אראפנעמען, און ביפאר יו נאו איט וועט מען אלעס מעגן, און זאליקאל וועט מוזן מיטארבעטן ווייל ע ע ער האט דאך מיטגעארבעט מיט משה, רשע, משוגענעם, טעראריסט. האט ער דאך מיטגעארבעט אונטערצושרייבן אויף מיר, ער האט אונטער. ער האט געארבעט אונטער צו שרייבן אויף דעם מיט אויף יענעם, ער האט זיך אנגעארבעט א שטאט, סאו ביפאר יו נאו איט זיי האבן נישט קיין מורא אויסצורייסן א גאנצן פערעגרעף פון די תורה, און קיינער וועט זיך אים נישט קעגן שטעלן אויך נישט, כ'וועל דיר זאגן פארוואס, הער אויס, אז פאר שטערנבוך האט זיך קיינער נישט קעגן געשטעלט און געזאגט מען מעג גראבן טויטע, און אלע רבנים שטעלן זיך צוביסלעך צו אויף זיין זייט ווייל מען קוקט אן ווער קריגט זיך, שטערנבוך האלט אז מען מעג, און טוב יחותא זונטאג מאנטאג האלט אז מען טאר נישט טוב יחותא זונטאג מאנטאג קאמפעריסאן צו רב שטערנבוך איז אזא קאמפעריסאן ווי א יונגל פון חדר פון צוויי און א האלב יאר אין א פלעי גרופ ווי אן אלטער רב וואס ער פסק'נט זעכציג יאר שאלות דו רעדסט דא פון א גאון הגאונים משה שטערנבוך און אז ער זאגט מען מעג ארויסנעמען די טויטע פון קבר און טון מיט זיי וואס מען וויל און נישט דא קיינער וואס ער טרויט זיך אקעגן צו שטעלן, און צוביסלעך אלע רבנים זענען שוין מיט אים, איך הער דאך וואס דארטן גייט פאר, עווריבאדי איז וויט אים, יעדער געט אים בריוון, אז דער תולדות אהרן האט זיך געשטעלט אז מ'מעג גראבן טויטע, איז געגאנגען דושינסקי אים אקעגן געפארן מקבל פנים זיין, אוואדע יעצט האסטו דיך משיג געווען וואס אונז וויל מיר, סאו איך בעט די יאקאבאוויטש האט זיך געבויט דריי שולן, דריי קינדער שקצים, גייטס אריין אין בית דין צו זאליקאן און זאגטס אזוי, פון היינטמאל אן מיט א שניר מעג מען וואוינען, טאמער נישט געב איך דיר נישט דעם טשעק, און מיט אן אשת איש וואס ארבעט אויפן דזשאב מעג מען וואוינען, דער'ס נאו פראבלעם וויט אלל דעט, און בקיצור וואס טאר מען נישט, אה, לאמיר זאגן דאס וואס נחום ראזענבערג זאגט אז מיט קינדער זאל מען נישט טשעפען, אקעי דאס זאל מען נאך אויף דערווייל לאזן, באט אדער דען דעט לאמיר אויסרייסן אלעס. פארוואס האט מען נאר אויסגעריסן איין אני מאמין? פארוואס האט מען זיך דארט אפגעשטעלט? פארוואס זאל מיר אונז נישט גיין ווייטער? און וואטש און סי, יעצט לאכטס אלע? לאכטס נישט, איטס גאנא העפן, געב עס נאר א צייט, צו ס'עט זיין א האלב יאר, צו צוויי יאר, צו פינף יאר, איטס גאנא העפן, דער זאליקא גייט אראפגיין אין היסטערי אזוי ווי קאט שאץ וחביריו, ער קען זיך צושטעלן צו לעיזער קעסטענבוים, אז מען מעג גראבן טויטע ווייל לעזער געבט אים געלט, ער קען זיך צושטעלן צו הערשל קלאר אז מען מעג מזנה זיין מיט בית רחל מיידלעך ווייל ער האט מורא פאר הערשל קלאר ווייל הערשל קען אים אויך ארויספירן פון שול. הערשל דו ביסט א בהמה דו ווייסט נישט ווי פאוערפול דו ביסט, דו ביסט א טעראריסט שוין דרײַסיק יאר דו האסט געקענט זאליקאן ארויספירן פון שול, נישט נאר מענדלאוויטש נאר זאליקאן.

און אז כ'האב נישט קיין שול צו דאווענען הערט מיך דער אייבערשטער אויס פון דער היים. איך בין אזוי ווי אן אלטער דארף איד וואס זיי פלעגן נישט האבן קיין מנין, ראש השנה יום כיפור פלעגט מען אריינפארן אין גרויסע שטעט, איך קען דאס אויך נישט ווייל ראש השנה יום כיפור האב איך אויך נישט וואו צו פארן, סאו דאווענט מען אין דער היים. סאו דאס איז די גאנצע זאך? הערשל קלאר, דו האסט דיך געבויגן פאר א גארנישט. הערשל דו האסט אויסגעזען בעסער ווי איך, דו ביסט א טעראריסט, דו האסט דאך מיך געוואלט אונטערברענגען, געדענקסט? האסט געווארפן צעטלעך פאשקווילן נחש לחש בחש יא, אבער דו וואלסט געקענט זאליקאן אונטערברענגען? א זאליקא קען דאס נישט דורכמאכן, חוץ פון דעם ווען דו מאכסט א מלחמה צווישן זאליקאן און צווישן קעסטנבוים און צווישן די אלע שקצים וואלט די תורה געקענט האבן א קיום ווייל אפאר מענטשן וואלטן זיך מיטגעכאפט אויף דיין וואגן, זיי האבן זיך אויף מיין וואגן אויך אפאר מענטשן מיטגעכאפט און נישט אפאר נאר גאנץ אסאך ברוך השם ווארלדווייד. ס'איז געווארן ברוך השם א ארדענונג און נישט טאטשען קינדער, און נחמיה געגאנגען אין דזשעיל און ברוך מרדכי גייט צוריק פונקטליך ווי ער איז געקומען פון, ברוך מרדכי גייט צוריק. און ער שלעפט נאך מיט אפאר מענטשן אויכעט, ס'איז געווארן דא זייער גוט ברוך השם, די מאוומענט איז פערפעקט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אלץ איז סייעתא דשמיא, סא הערשל די וואלסט געקענט ארויסטרייבן זאליקאן אינגאנצן פון בית מדרש, וואס האסטו דיך געלאזט? די האסט אויפגעגעבן די מלחמה פון א פראנטמען, ביסט געווען א פעיקער, א בלאפער, א ליגענער, די האסט געעקסטארטעד געלט, אבער אין די אין דיין ארגענעזעישן גראבט אויך טויטע, נאר אלץ א מלחמה, אלץ א גענעראל פון א מלחמה אז די האסט אויפגעגעבן דעם קאמף האסטו יעדן איינעם אראפגעלאזט, יעצט שטייט דא אזוי היהדות שבגולה לא יניח ולא ישקוט להצלת קברי קדמונים נתאסף כלנו בעצרת אדירה מאוחר בערב קיינער וועט נישט קומען, אז דער גענעראל איז געפאלן טויט, אז דער הגמוים האט אים אפגעשניטן דעם קאפ, הע הע, איז די מלחמה געווען פאריבער. דו האסט נישט געכאפט אין וואסערא פאזישן דו לעבסט, כאטשיג דו ביסט א שייגעץ און א רשע און אן עקסטארשעניסט, אז טאמער דו שרייסט אבער מען טאר נישט גראבן טויטע, וואס דאס איז אן אמת, און דו האסט עס אויפגעגעבן, האסטו אונז אראפגעלאזט אויף אייביג, נישט אונז, נישט מיך, איך ווייס דאך אז דו ביסט א לאו-לייף, און איך ווייס אז די דוד שמידל'ס ארגענעזעישן גראבט פונקט אזוי טויטע, אבער דאס דעם המון עם, צו דעם וועם דו זוכסט סופארט, צו דער ווער ס'וויל דארף דיר העלפן מיט געלט און מיט קומען אויף פראטעסט, די האסטו אראפגעלאזט, יו יור פינישד, יו לאוסד אפ, ווען מען זעהט דיך דארף מען לויפן א מייל אוועק, דו האסט אראפגעלאזט דעם ענין פון גראבן טויטע, דו ביסט צוגעשטאנען צו משה שטערנבוך, און פארוואס? גארנישט, אן א געלט באדט מען אליין פאר אפאר שיך, שיך מיינט אז דו גייסט ארום נאך געלט, א משולח האט מיר אמאל געזאגט, ווען איז נישט דא קיין אינפלעישן זאגט ער אז עס איז אביסל שוואך, גייט ער מיט נאך א פאר זוילן און גייט ער נאך א טאג צוויי, איז די זעלבע דא אויכעט. דו האסט אונז אראפגעלאזט פאר א פאר שיך פאר דיינע פאר פארשטינקענע דאלער. נעקסט טיים ווען דו גייסט בעטן געלט פון אן אייזקרים סטאר זאל ער דיך ארויסווארפן, זאגן דו ביסט א פארברעכער. די אלע מלחמות פון אלע יארן איז געווען מענטשן וואס האבן זיך נישט אונטערגעגעבן אפילו ביי גוי'אישע מלחמות. ווען איינער האט קאוינסייד מיטן שונא, ווען ער האט זיך צוגעשטעלט צום שונא, האבן אים די אפילו די שונאים פיינט געהאט. ווייל דאס איז די גרעסטע פארברעך וואס א מענטש קען טון, און דאס האסטו געטון, דו האסט קאוינסיידעט מיטן שונא, דו ביסט געגאנגען דו האסט איבערגעבעטן, מענדלאוויטש בשעת ער גראבט טויטע און בשעת ער העלפט צו פאר'ן לעיזער קעסטנבוים. יעצט עמיר גיין ווייטער, דו זאגסט אז ס'איז דא דרײַסיק עדות, אז ער גראבט טויטע. איך וויל דיך פרעגן א שאלה, ווי באגלייבט איז ענקער עדות'שאפט? איך פארשטיי אין גאנצן נישט, עטס האטס אַכט און דרײַסיק רבנים אז נחום ראזענבערג איז מטמא כלל ישראל און רעדט מנוולות, עט די ענד אוו די דעי האט ברוך מרדכי וכת דיליה מטמא געווען כלל ישראל, און היינט ווייסט דאך יעדעס אינגל צו וואטשן. סאו עט די ענד אוו די דעי איך פארשטיי אין גאנצן נישט וואס דא גייט פאר, איים נאט קליער. דו האסט דרייסיג עדות, איך האב אַכט און דרײַסיק רבנים וואס זיי זאגן ליגנט, וואס זענען, פאר געלט האבן זיי אונטערגעשריבן, אדער פאר פחד האבן זיי אונטערגעשריבן, אדער ווייל זיי זענען אליינס זאנאים איז ממילא, היינט גלייב איך שוין גארנישט, דו זאגסט דו האסט דרייסיג עדות אז מענדלאוויטש גראבט טויטע, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, דו ווילסט מאכן פרנסה, זאגסט האסט דרייסיג עדות, זיי האבן עס אליין געזען, צו זיי האבן נאר געהערט, צו ס'איז עד מפי שד, צו עד מפי אישה. קאמאן, ווער גלייבט ענק היינט? עטס האט זיך אזויפיל ליגן געזאגט אז מען קען ענק נישט גלייבן. קענען קומען אַכט און דרײַסיק רבנים וואס זענען פני הדור אין דעם שטאט, אזא שאפראנער, אזאלכע אנדערע רבנים שרייבן אונטער, אזא חיים פלאר, אזא דרעטליגער, איינער האט אים געפרעגט, זאג מיר, איר האט געהערט נחום ראזענבערג'ס מנוולות? ווייל ס'איז ארום געגאנגען א טעיפ אויכעט, זיי האבן צוזאם געשטעלט א טעיפ, ס'יעצט ארויס געקומען א טעיפ וואס זיי האבן צוזאם געשטעלט אויף ר' שלום אהרן קעלנער אויכעט, ווי ער האט גערעדט מיט איינעם און ער האט געזאגט זאכן וואס איז שקר, זיי האבן עס צוזאם געשטעלט, זיי האבן עס אפילו נישט אריין געטראגן אין קאורט, ווייל זיי האבן שוין געזען אז ס'טויג נישט, זיי זענען געגאנגען זיי האבן גענומען מיין טעיפ, זיי האבן צוזאם געשטעלט אפאר זאכן, און איך האב גערעדט זייער גרעפיק ווייל איך האב געמוזט אויסלערנען די מיידלעך אז איינער טאטשט דיך דו ביסט א נדה דאורייתא און ס'איז כריתות, און אז איינער לייגט צו זיין ערווה ביי דיר אפילו ער גייט נישט אריין א ביאה במקצת הייסט א ביאה, דאס האט מען געדארפט אויסלערנען די קינדער וועדער יו לייק איט אר נאט, ווייל נאכדעם האב איך אנגעקאלט צענדליגע מיידלעך, די בחורים האבן אונז געזאגט אז ווילאנג מ'ווערט נישט. שוואנגער איז נישט דא קיין איסור. איך האב אלעס אויף טעיפ. האבן זיי צאמגעשטעלט אביסל חאזערייקע און געזאגט די רבנים הערטס אויס הערטס אויס און יעדער איז נתפעל געווארן הערטס אויס. מורא'דיג. אבער לאמיר זאגן אפילו ווען נישט, חיים פלאהר איז דאך א צדיק הדור, דער שייגעץ דער גראבער אמעריקאנער יענקי. נאך אלץ זייער נייגעריג צו וויסן צו ער איז געווארן א בעל תשובה ביים מלאך פאר זיין מאמע איז געגאנגען אין מקווה צו נאכדעם, איך בין נאך נישט קלאר אין די סיפור. א גראבער אנגעפאשעטער חזר לעבט אויף קהל'ס חשבון. פרעגט אים איינער, זאג מיר חיים פלאהר, דו האסט געהערט וואס נחום ראזענבערג האט צוזאמגערעדט מנוולות אויפן טעיפ אז דו האסט אונטערגעשריבן? זאגט ער, וואס? איך וועל גיין אויסהערן זיין מנוולות? ס'שטייט קלאר אז בית דין האט געמוזט קענען די סנהדרין מוז קענען כישוף. איי פארוואס? מ'טאר דאך נישט? ווייל טאמער דארף מען הרג'נען א מענטש ער האט געמאכט כישוף דארף מען וויסן אפשר איז נישט מער ווי אחיזת עיניים האט בית דין געמוזט קענען כישוף און נאכדעם איז דא נאך אסאך הלכות וואס בית דין האט געמוזט רבי עקיבא שרייט אז א בית דין וואס הרג'עט דריי מענטשן אין זיבעציג יאר הייסט א בית דין קטלנית. זאגט רבי עקיבא איך וואלט קיינמאל נישט געהרג'עט קיינעם איך וואלט אים געפרעגט האסטו געזעהן צו ער האט אריינגעלייגט כמכחול בשפופרת? ס'איז א זאך וואס מ'קען נישט זעהן, ווייל ווען א מאן ליגט אויף א פרוי קען מען נישט זעהן כמכחול בשפופרת, אונז פסק'ן מיר כדרך הנואפים איז גענוג. אבער דער איז וועיס טו גאו אראונד די סיסטעם. יעצט אז מ'פרעגט דעם פלאהר, האסטו געהערט די מנוולות וואס אויף דעם האסטו אונטערגעשריבן אראפצוברענגען א מענטש מיט זיין גאנצע משפחה? פרעגט מען אים, האסטו געהערט וואס ער האט געזאגט? זאגט ער, ניין, איך וועל נאך גיין אויסהערן זיין מנוולות, האסט געדארפט אויסהערן די מנוולות וואס איך זאג, און נאכדעם דן זיין. און נאכדעם האט ער זיך ארויפגעשטעלט אויפן וואגן אז ער האט געגעבן א בריוו אז מ'מעג גיין איינזעצן ברוך מרדכי'ן, ער איז געגאנגען דער בי ענד עיטש און האט אים צוגענומען אפאר לאנד וואס ער האט אים געגעבן אין מאנסי פאר זיין תלמוד תורה, האט ער שוין אנגעהויבן צו זען אוי איך האב דא צו טון מיט שקצים מיט שרצים, דאס האט ער נישט געוויסט, האסט נישט געוויסט?
האסטו נישט געדארפט שרייבן, נאר וואס דו האסט מורא געהאט פאר בי ענד עיטש, ווייל ווען נישט וואלט מען געלאפן צו אים, און שרייבער איז דאך אויך איינע פון די שקצים וואס זיי פיינענצירן די גאנצע משמרת הצניעות מיט דעם הערשל קלאר, און ממילא האט ער געמוזט אונטערשרייבן, וואס האט דער אייבישטער געטוהן? אה, בי ענד עיטש האט דיר עניוועי צוגענומען אלעס, ער לאכט פון דיר, דו כאפסט נישט ווי דו לעבסט, דו לעבסט אין א סאסייעטי וואס אלעס איז געלט און העכער געלט איז נישט דא גארנישט. עניוועי, לאמיר אונז יעצט מסכם זיין, אויספירן אלעס וואס דארט גייט פאר. הערשל קלאר איז א פאררעטער, ער איז א דרעטליגער. ער האט פארקויפט אלע מענטשן וואס האבן מיטגעהאלטן אז מען טאר נישט גראבן טויטע. זאליקא האלט מיט מיט לעיזער קעסטנבוים מען מעג גראבן טויטע ווייל ער קריגט אפאר טאלער. אהרן האט זיך געמאכט אן אייגענע ארגענעזעישן ווייל ער זעהט דא ליגט מיליאנען קלערט ער איך וויל אויך כאפן אביסל פון די מיליאנען. די סאטמארע שטעטל אין ירושלים איז געבויעט געווארן אויף קברים. ס'איז דעמאלטס געשטאנען פאשקווילן, און ווער ס'האט זיך געטשעפעט מיט זיי האבן זיי דעמאלטס מעביר געווען, זיי האבן נאך דעמאלטס געהאט דעם אלטן אזיאטישן כח וואס זיי האבן מיטגעברענגט פון רציחה, אז זיי האבן געקענט יעדן מעביר זיין. משה טעראריסט משוגענער איז געגאנגען און ער האט געדינגען היטמען פאר נחום ראזענבערג, און ער קען דינגען פאר יעדן היטמען. חצקל שמש האט אויך געהארגעט, שלעזינגער האט אים געהארגעט, נישט קיין אנדערע, נישט קיין גויים. רענטא איז ארויסגעגאנגען פריי, ער האט עס נישט געטון. אונז בעט מיר אויכעט אז די יאקאבאוויטש ברידער זאלן גיין אריין צו זאלי קאהן און מען זאל ארויסגעבן א פסק אז לא תנאף איז געזאגט געווארן פאר טאליענער גוים און נישט פאר אידן. אונז מעג מיר. ואת זכר לא תשכב משכבי אשה איז געזאגט געווארן ביום הכיפורים ווען מען ליינט עס ביי מנחה, דעמאלטס טאר מען נישט טאטשן א קינד. אבער בעפאר און עפטער מעג מען. ביי כל נדרי ביינאכט מעג מען נאך אין סאטמאר אונטן אין די טוילעטס מכשיל זיין קינדער, נאר ביי מנחה יום כיפור טאר מען שוין נישט ווייל מען האט שוין נישט די כוחות, סאו קען זיין מען וועט נישט קענען אריין לייגן כמכחול בשפופרת, סאו לאמיר ווארטן ביז נאכן זמן פון מוצאי יום טוב און מ'וועט קענען דעמאלטס ווי מ'זאגט זיך גוט אנעסן, און נאכדעם וועט מען קענען מאכן דעם דזשאב אזוי ווי ס'איז על פי הלכה הונדערט פראצענט אסור. יעצט זאל מען אריינגיין צו זאלי קאהן און מען דארף דאס אלעס ערלעדיגן.
משה, טעראריסט שייגעץ, וויפיל געלט וואלסטו געדארפט האבן פאר דעם זאלסטו עס ערלעדיגן? וויפיל געלט ווילסטו פאר דעם? ווייל לייזער קעסטנבוים לאזט זיך צאלן פאר דעם פֿופֿציק מיליאן דאלער אויך, ווייל דאס געלט ביי אים מאכט שפילט נישט קיין ראלע, אבער אז אים וועט מען זאגן אז ער האט געטשעפעט א קינד און ער דארף גיין אין דזשעיל און ער האט אים באצאלט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, איז ער ווערט יעצט צו געבן אפאר מיליאן דאלער? לעטס טשעינדזש די לאו. און יעצט דארף מען צוריק גיין צו דעם וויכטיגסטן פונקט, אונז האמיר נישט אין ארץ ישראל ווער ס'געט אבאכט אויף אונזער רעבנ'ס שיטה, קיינער נישט, יעדער לאכט פון אונז, אונז זעמער א דזשאוק, יעדער גייט צו די בחירות, יעדער נעמט געלט פון די מדינה, דער תולדות אהרן, דער פריעריגער ר' אברהם יצחק קאהן האט אונז שוין איבערגעלאזט א צוואה אז טאמער קענט עטץ נישט, לעבן אנע דעם וואס עטס נעמטס געלט פון די מדינה פון ביטוח לאומי טופת חלב קופת חלב שמופת חלב נעמטס דער אייבישטער איז זיך נוקם פארן בלוט פון אונזער רעבן קוק וואס ער טוט דא דער רבי האט געזאגט מען טאר נישט נעמען געלט און אונז לאכן מיר פון אים האט די מדינה געזאגט איך געב דיר נישט איך געב דיר נישט איים נאט גיווינג יו א דיים יו עינט געטן עניטינג. שטיינעמאן האט זיך ארויסגעשטעלט אז די מדינה ברעכט אונטער אידישקייט ווייל זיי געבן נישט קיין געלט. שטיינעמאן, דו ברעכסט אונטער אידישקייט ווייל דו שיקסט בחורים אין מיליטער. ער זאגט בחורים וואס האלטן נישט ביים לערנען. און וועלכער בחור האלט יא ביים לערנען ווען ער האט אזא זיס פלאץ אויף די וועלט, א גן עדן התחתון, אז ער קען גיין אין מיליטער? ער ווערט א גרויסער מענטש, מען לערנט אים א פאך, און ביינאכט שטעלט מען אים צו וויפיל נקבות ער וויל, ליגעל, ער דארף נישט נאכלויפן אין בני ברק אז משמרת הצניעות זאל אים נאכלויפן. סאו וועיט א מינוט. דיין מאן, ארץ ישראל ברעכט אונטער די אידישקייט ווייל זיי געבן דיר נישט קיין געלט, דו האסט עס אונטערגעבראכן. די צרה איז ס'איז דא א ריטייערמענט עידזש עט סיקסטי פייוו זיי ווילן עס העכערן אויף סעווענטי, די צרה איז יו וועי דו בעד עפטער ריטייערמענט, די אלע אלטע זקנים דארטן די אייבישטער געטס אריכות ימים באט זיי טאר נישט זיין קיין קלאלטיערס, מען דארף זיך אראפזעצן מיט די מדינה און זאגן ליסן איך ווייס וואס דו ווילסט, אונז זעמער צו נויזי די פרומע, אונז גיימער ווערן שטיל, נאר נעם אונז נישט אין מיליטער, נאר דאס וועט קיינער נישט טוהן, הע הע, יעדער וועט זיין א חכם מיט פייטן, אזוי ווי דא ביי אונז אין קאורט, יעדער פייט דעם סיסטעם, און נאכדעם פארלירט מען. אונז דארף מיר האבן מענטשן וואס זאלן אונז אויסזאגן דעם אמת צו מען גראבט אויטא צו נישט, אונז דארף מיר פראטעסטירן ביי די גאווערמענט, אונז דארף מיר גיין צו משרד העתיקות, אונז דארף מיר זיך ארגענעזירן. אזוי ווי איך זאג אייביג, ווען א מיידל האט א פראבלעם איז נישט דא וואו זי זאל גיין, ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל ארויסגעקומען א ריפארט, כ'וועל רעדן דערפון נעקסטע וואך ווייל ס'איז זייער א לאנגע ריפארט, זיי זאגן אז די פרומע מיידלעך זענען די מערסטע פגועים, ווייל דעם פריים לערנט מען אויס, זי איז זעקס זיבן יאר אלט זאגט זי די מאמע ליסען דו ביסט א טארגעט יעדער העט איר נאכקוקן, יעדער האט ליב א מיידל, מען זאגט זיי דעם אמת וואטס גאואינג אן. די גמרא זאגט עס אונז נאך, ס'איז נישט קיין ניבול פה, די גמרא זאגט אז דרכה של איש לילך אחר אישה, יעדער מאן לויפט נאך נאך א פרוי, די גמרא זאגט אויך א אישה זי איז מלא דם, זי איז פיל מיט בלוט, זי האט דם נידות מיט אנדערע זאכן, זי איז אזוי ווי א גיגית וואס איז מלאה צואה. און והכל רצים אחריו, און יעדער לויפט נאכער נאך. זאגט די גמרא ווייסט פארוואס? ס'איז נישט מענטשליך, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך. ס'איז א גזירת מלך, דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט א שוואכקייט אין יעדן זכר ער זאל נאכלויפן נאך א נקבה, באט יו העוו טו קאנטראל יורסעלף, און דו מוזט עס טון על פי ווען ס'איז אויסגעהאלטן, און דו מוזט עס טון ווען זי איז ריין, און דו מוזט עס טון נאכדעם וואס זי איז געשטאנען אונטער א חופה מיט שבע ברכות, און אזוי ווייטער. באט אדער דען דעט ס'איז זייער נארמאל יעדער מענטש ווערט געבוירן מיט דעם הויקער אז ער לויפט נאך נאך א נקבה. סאו בקיצור מ'לערנט זיי אויס די פרייע. די פרומע זאגט מען דאך גארנישט, דאס מיידל נעמט זיך בלוט און זי האט א פיריעד און זי ווייסט אפילו נישט וואס ס'גייט פאר. דער בחור האט א חלום ביינאכט ער זעהט קערי ער ווייסט נישט וואס איז אים געשעהן. ס'ווערט אים א קושיא אויב ער ווייסט נישט קיינעם צו פרעגן וואט איז דיס גאוינג אן. שרייבן זיי קלאר אז צווישן אלע וואס זיי ווערן אביוזד זענען די פרומע מסתם זעכציג פראצענט אביוזד, זיי גייען אין א דזשאב, זיי גייען ארבעטן, זיי גייען אהער, זיי גייען אהין, ענד דעי ביקאם אביוזד אן די דזשאב, פארוואס? ווייל מען האט זיי נישט געלערנט, אונז האמיר געהאט יעצט דא א ברית פון א מיידל פון ווילימסבורג וואס האט שי געיוו בירט באט שי סטיל א גירל, אונז האמיר אין סקווער ווייס איך אליינס פון עטליכע אבארשענס און איך ווייס פון עטליכע אדאפשענס, סאו דיס איז וואטס גאוינג אן. ווי העוו טו סטארט טיטשינג אווער טשילדרען, און די זעלבע דארפן אונז האבן אן אפיס אין ארץ ישראל, נישט קלאר זאל עס פירן, נאר איינער זאל אונז אויסזאגן דעם אמת, ווייל קודם זעמיר אונז מחיוב מוחה צו זיין און נאכדעם טאר מען אונז נישט געבן קיין געלט פאר די אלע ארגענעזעישאנס אזוי ווי דוד שמידל'ס ארגענעזעישאן אתרא קדישא, אויב ס'איז אמת אז זיי גראבן אין נשר, אז ער גראבט אין נשר קריגט ער מיליאנען פון משרד העתיקות. זיי האבן באקומען דירות אין בית שמש, זיי האבן געטון כל דבר אסור. און פאר אונז פארקויפן זיי אז זיי האבן א פראבלעם פון חטוטי שכבי. יעצט איך וויל זאגן נאך א נקודה, ער זאגט דער קלאר אז מ'האט שטילערהייט גערעיזט זעכציג טויזנט דאלער, איך קען וויסן וואו די זעכציג טויזנט דאלער זענען געגאנגען? וואס האט מען געטון פאר די זעכציג טויזנט דאלער? וואס האט מען געטוהן? קלאר האט געקויפט נאך א דירה פאר זיינס א קינד. און נאך א זאך קלאר אויף אזא וועלטס בראך ווי חטוטי שכבי האסטו גערעיזט זעכציג טויזענט דאלער האסט דאך אויף מיין חרם גערעיזט מער ווי זעכציג טויזענט דאלער דו שייגעץ וואס דו ביסט סאו אזוי פירט עטס ענק, און שטילערהייט פארוואס האט מען עס גערעיזט שטילערהייט ווייל זאלסט קענען לייגן אין טאש קיינער זאל נישט וויסן וואו די געלט איז געגאנגען מאכט מען דא שטילערהייט סהייסט אזוי ארבעט עס מאנסי האט ר' מאטעלע געזאגט אז מען זאל מאכן אן עירוב. געקומען די רבנים, יא מען גייט מאכן, נאר איז געקומען ווייסמאנדל דער גרויסער גנב, דער מאכל נבילות און טריפות, און ער האט געזאגט אז ער וויל יעדער איד וואס האט א הויז אין מאנסי זאל געבן הונדערט דאלאר א יאר פארן עירוב. האט ר' מאטעלע געזען וואס ער וויל, האט ער געזאגט ניין, איך, וויזשניצער רבי, באצאל אלע עקספענסעס פארן עירוב יעדעס יאר. ס'קאסט פינף טויזנט, צען טויזנט דאלאר, ס'קאסט גארנישט, ס'איז דאך נישט ווילימסבורג וואו ס'איז דא א באהאלטענער עירוב, מען דארף ארומפארן צו זייפן דארטן. האט זיך ווייסמאנדל אפגעלאזט, ס'איז שוין ער האט שוין נישט קיין פראבלעם מיטן עירוב, ער האט נאר א פראבלעם דארט וואו מען קען מאכן געלט, דאס זענען די רבנים, די גאנצע חטוטי שכבי דאס איז א געלט זאך ווייל זיי אליינס גראבן אויך טויטע. יעצט זיי שרייבן גרויסע צעטלעך אז מען קומט זיך צאם אין סאטמארע בית מדרש ווייל מען גייט רעדן פון דעם ענין פון חטוטי שכבי און פון נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, און אויך אז מען גייט רעדן אז ס'מאכט קאלט די אמונה, פון אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו און מעניש לעוברי מצוותיו, סאו ס'מאכט א פגם אין די אמונה פון השארת הנפש און פון שכר ועונש. זאליק אוי דו פערד וואס דו ביסט, דאס איז דער טעם פארוואס מען טאר נישט גראבן טויטע, ווייל ס'מאכט א פגם אין אמונה פון השארת הנפש און פון שכר ועונש. דו פערד וואס דו ביסט, מען טאר נישט גראבן קיין טויטע ווייל ס'איז ס'איז א בזיון המת, און אין די תורה שטייט אז מען דארף אים באגראבן אין דער ערד, און דאס איז זיין פלאץ וואו דאס הייסט כבוד המת, יעצט דו ווילסט עס אנהאקן אז דאס האט צו טון מיט שכר ועונש, דאס איז סתם דיין אייגענע בויך סברות, לאז מיך דיר יעצט עפעס זאגן, כ'האב געלערנט אביסל גמרא, די גמרא שטייט בעוון חיים מתים נחטטים, פארקערט, דאס איז מחזק אונזער אמונה, דאס איז מחזק שטערקער אז ס'איז דא שכר ועונש. אונז זינדיגן מיר, מען מאכט משכב זכר, מען מאכט מציצה פאר יעדן קינד, האט דער מעיאר געזאגט איך לאז עס נישט צו מער, דער אייבערשטער נעמט אונז צו די פריווילידזשעס פון טון זיינע תורה און מצוות ווייל אונז פיר מיר זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין, אונז טו מיר כל דבר אסור מיט עריות, קינדער זענען הפקר, בחורים דרייען זיך אין די גאסן, מען ווארפט זיי ארויס פון ישיבות, בעוון חיים מתים נחטטים, דאס ווייזט אז ס'איז דא א שכר ועונש, דו פערד זאליקא, דאס ווייזט אז ס'איז נישט דא קיין שכר ועונש, וואס נאך ווייזט עס? ס'ווייזט אז דיין טאטע איז פון זענטע? ס'ווייזט? ס'ווייזט גארנישט, ס'ווייזט אז עטס זענטס בעלי עבירות. איך זאג אזוי, די אידן האבן א חוצפה צו גיין וואוינען אין בית שמש ווען זיי ווייסן זיי זיצן אויף קברים פון אידן וואס זענען שוכן עפר טויזענטער יאר, קען זיין זיי האבן נאך געגעסן פון קרבן פסח, זיי זענען נאך געגאנגען עולה רגל זיין, אזוי זאגט די גמרא ביי הלל פקע איגרא, זיי האבן געזאגט הלל אין ירושלים ביים קרבן פסח אז דער דאך האט געפלאצט און ער איז אוועקגעפלויגן. עטס ווייסט וואס דא טוט זיך? עטס האטס נישט קיין שום מין וויי געפיל נישט אז עטס גייטס דארטן וואוינען אויף דעם פלאץ, עטס גייטס דארטן מאכן קטנים מיט גדולים, ס'איז דא א דין אין שלחן ערוך אז ס'איז דא א הויז און ס'איז דא א שול, טאר די בית כסא, אפילו אין בית מדרש איז דא אויבן איז דא בית כסא'ס, טאר עס נישט זיין העכער ווי די תפילות גייען ארויף, ס'מעג נאר זיין אין א זייטיגן צימער. עטס גייטס מאכן הכנות מיט תשמיש המיטה מיט אלע דברים של צניעים גייט עטס מאכן העכער דעי נפטרים'ס קאפ? רחמנא ליצלן! איך זאג פונקט קען זיין דארטן איז געווען גרויסע בעל עבירות אויכעט און דעי בעל עבירות וואוינען דארט האט מען ענק געשטעלט עטס זאלטס וואוינען העכער דעי בעל עבירות ווייל עטס זענטס גלגולים פון דעי בעל עבירות ווער ווייסט אז עטס האט נישט קיין שום דרך ארץ אז מען זאל נישט וואוינען אויף אזא פלאץ העכער אזאלעכע צדיקים שעים אן יו אל! עניוועי, יעצט וועל איך ענק איבערלאזן און כ'על לאזן עטס זאלטס הערן די דרשה פון דעם פויער זאליקא, דעם עם הארץ מדאורייתא און מדרבנן, ווייל די די דרשה האט ער זיך דאך פארגע'חזר'ט מ'האט דאך עס אים פארגעשריבן, און מיט דעם אלעם האט ער נישט געקענט ארויסזאגן דעם אני מאמין געהעריג, און כ'על ענק אויכעט לאזן הערן די דרשה פון דעם קלאר ווי ער פארקויפט די אלע אידן וואס האבן אים צוגעהאלפן אלע יארן. ס'איז עניוועי געווען א בלאף, נאר על כל פנים עטס האטס געמיינט אז ער איז ענקער פרענד, ווי ער בעט איבער מענדלאוויטש, און ער זאגט מצוה לשמוע דברי חכמים, דער גרויסער חכם זלמן לייב, כ'האב אלץ געוויסט ער איז א רוצח, א מערדער, ער איז ער האט געטאטשט זיינע חברים אין די ישיבה, כ'האב נישט געוויסט אז ער איז א חכם אויך, דאס האב איך נאך נישט געוויסט, יעצט האט מען אים שוין געלעיבלט א חכם אויכעט, קלאר האט אים געלעיבלט א חכם, איין חכם לעיבלט דעם צווייטן, עניוועי טוטס אויסהערן ווי קלאר.

אליינס וויסן וואס די פאקט איז און דעם אמת. יעצט כ'לאז ענק הערן ביידע טעיפס. שלום עם ענק, אבער ס'איז א בחינה אז נישט איז א בחינה פון מקדושתך רבונו של עולם. אונז ווייס מען מ'גייט דורך מורא'דיגע שווערע זמנים. ארץ ישראל איז כמרקחת די עדה החרדית, איז צושטערט געוואלדיגע געוואלדיגע כוחות האבן זיך פארלייגט אויסצורייסן אידישע קינדער, די אמת'דיגע אמונה, די לעצטע אני מאמין וואס מען זאגט, אני מאמין בתחיית המתים, שיחיו המתים, יעדע איד די לעצטע וואס זאגט אני מאמין אויף תחיית המתים, מען איז מאמין, שטייט נאך פארדעם, דער אייבערשטער געבט שכר פאר די וואס זיי טוען די רצון השם. ועונש, ער איז מעניש די וואס זענען עובר אויפן רצון השם, אין די זעלבע זמן פונקט ווי כתותי שכבי איז א פגם אין אמונה אין השארת הנפש, און א פגם אין אמונה אין עולם הבא. די גמרא זאגט, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. איינער וואס איז מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ס'טייטש, איינער וואס איז מלבין פני חברו ברבים, איך גלייב נישט אז איין מענטש וואס איז מאמין און ער גלייבט אין עולם הבא, איז גרייט מוותר צו זיין דעם עולם הבא פאר דעם וואס צו קענען מלבין זיין פני חברו. איז אז מ'איז מלבין פני חברו ברבים, איז ס'טייטש ס'פעלט זיך אין די אמונה וואס שכר ועונש מיינט. היינט אזוי, איך וועל זאגן באמת ס'איז נישט א זאך וואס איז געשען היינט, ס'גייט שוין דורך וואכן און וואכן וואס מ'איז מלבין ערליכע אידן דאס שענע פנים, ס'איז נישט קיין נפקא מינה צי ס'איז דא א שמץ אמת צי ס'איז נישט דא א שמץ אמת, ס'איז נישט נוגע. אפילו ווען ס'זאל זיין דא א שמץ אמת, טאר מען אויך נישט זיין א מלבין פני חבריו ברבים. נאר היינט איז סתם אזוי, ס'איז געווען אין בית מדרש, ס'איז געווען ווי אונז האבן א חיוב מחאה צו טאן. היינט, ביי אונז אין איינע פון אונזערע בתי מדרשים, האט מען מבזה געווען ברבים א איד וואס איז עוסק בצרכי ציבור באמונה מיט מסירות נפש ממש, א איד וואס גייט טאג און נאכט, שטעלט צוזאם פאר אידן געלט, ס'איז נישט דא אסאך אזעלכע עסקנים ווי דער איד. ס'איז אים באפאלן א צווייטער. ביסט א חופר קברים, ביסט א חופר קברים, ס'נישט קיין שייכות, ס'נישט קיין. ס'איז ער איז א מלבין פני חברו ברבים. בכלל איז עפעס דא א דא א כ'ווייס נישט ווי, כ'ווייס נישט וואס זיי אנצורופן, א קבוצה, כ'ווייס נישט צו זענען, ס'איז א בטלה מביאה לידי שיעמום, וואס זיי גייען און בויען אויף. מען מאכט האלט אין איין פרישע שמועס, דער איז שולדיג, דער האט דער האט אינטערעסע, דער דער קען אהערטוהן, דער קען אהינטוהן, מען בויט אויף פיתום ורעמסס אז יע דער וועט דער יעדער איינער דער איז שולדיג דעם דארף מען דעם, די אלע זאכן זענען געבויט פון מענטשן וואס כ'ווייס נישט וואס זיי האבן נישט פארוואס זיי האבן נישט וואס צו טוהן מיט זייער צייט אבער. ס'איז א גרויסע ווייטאג, נאר וואס דען, דער פראבלעם איז, בפרט יונגע בחורים ווערן גרינג נאכגעשלעפט, ס'איז דא, רייט, ווערט מען גרינג נאכגעשלעפט, מ'דארף וויסן אז ס'איז דברים העומדים ברומו של עולם, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, חס ושלום עימיצער זאל האבן עפעס א שטיקל חלק אין די אלע הלבנת פנים וואס איז דא, און ווער ס'האט יא געהאט א שטיקל חלק דארף וויסן ער דארף.

אויב נישט ווייס איך נישט צו ער קען זיין עימיצער וואס זאל קענען אריינקומען צו אונז אין בית מדרש. איך זאג עס סתם אזוי ווייל איך זאג נישט פאר די בחורים. מ'דארף נישט. בחורים דארפן זיצן און לערנען, דינען דעם אייבערשטן, מען דארף דאווענען, מען דארף לערנען, מען דארף הארעווען אויף יראת שמים, אבער מען דארף הארעווען אויף מידות טובות. מען דארף הארעווען אין זיך נישט צו לאזן זיך אריינצוברענגען וויי צו טון א צווייטן איד. איינע פון די יסודות וואס דער רבי האט אוועקגעשטעלט איז געוועזן אז מ'דארף זיך משתתף זיין בצער של חברו, זיכער מ'דארף מקנא זיין קנאת השם, מ'דארף זיין א לוחם מלחמתה של תורה, זיך מען שלאגן מיט די כוחות הטומאה, אבער אלעס האט א דרך התורה וויאזוי א מלחמה דארף גיין, ס'דארף זיין אויסגעהאלטן על פי דרך התורה, אויב ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי דרך התורה איז עס נישט קנאת השם, דאס איז די פונקט פארקערטע, איז חלילה די פונקט פונקט די הפך פון דעם, מ'דארף זען, געדענקען, יא אונז זעמער לוחם מלחמת השם און מ'דארף זיך אננעמען, ס'דארף אונז וויי טון אז מ'גראבט קברים אין ארץ ישראל, ס'דארף אונז וויי טון אז מ'שלאגט אידן אין ארץ ישראל, און מ'דארף מען טון וואס מ'קען מען זיי צו העלפן, אבער נישט מיט א חשבון פון הלבנת פנים פון א צווייטן, נישט דאס איז טייטש אויב מ'האט געטון אראפצונעמען דעם חרון אף וואס קומט חלילה ארויס פון די אלע זאכן. דער אייבערשטער זאל העלפן צו קענען זוכה זיין יעדער איינער טאקע צו קענען דינען דעם אייבערשטן, דער רבי זכותו יגן עלינו איז געוועזן, יעדער איינער האט דאס געוואוסט, ער איז געווען מקנא קנאת השם צבאות, אבער אין דער צווייטער צייט איז ער געווען האט זיך אוועקגעגעבן פארן צער פון א צווייטן איד וואס ער האט געטון מחזק צו זיין זיין עבודת הצדקה, זיין עבודת החסד וואס ער האט געשפירט וואס ער האט. מענטשן וואס זענען אינגאנצן נישט געוועזן נאנט צו אים, אדרבה זיי גייען אפשר אמאל אסאך פונקט פארקערט, נאר טאקע ער האט מיט די צדקה וחסד געטון ס'איז א מפורסם, איך דארף נישט דארף נישט דא דארף מען זיך אליין נאר איינ'חזר'ן וויאזוי דער רבי זכותו יגן עלינו, פון איין זייט ווי ער איז געוועזן דער לוחם מלחמת השם, און די צווייטע זייט ווי ער האט זיך אוועק געגעבן און געטון פאר צדקה וחסד ארויסצוהעלפן יעדן צובראכענעם מענטש. דאס איז די חלק וואס אונז דארף מען זיך ארייננעמען, מען דארף געדענקען, מען דארף זיין תורה ויראת שמים, מען דארף האבן מידות טובות, צו זיין ארויסצוהעלפן, וואס די ערשטע תכלית פון א בחור אין ישיבה איז טאקע, מען מעג טאקע רעדן פון סתם אזוי, די ענין פון מלבין פני חברו ברבים איז אין א ישיבה שטארק שכיח, א בחור פאר א צווייטן, ס'פאלט איין. א גוט ווערטל, און ער טראכט נישט א רגע וויפיל די וועלט זאגט נאך אז דער ראפשיצער רב האט געזאגט, ער האט נישט געזען, ער האט נאך נישט געזען קיין קרומערע זאך ווי א גלייך ווערטל. ס'איז ווייל מיט א גלייך ווערטל קען מען קען מען זיין א מלבין פני חבירו ברבים, מען קען וואס רבים חללים הפילה. אדרבה, גדול המלבין שיניים לחבירו, יותר ממאכילו חלב, ולבן שיניים מחלב, איינער וואס ווייזט ארויס א גוט ווארט פאר א חבר, ער איז אים מסייע, ער זעט אז ער פלאגט זיך, ער זאל אים צוהעלפן, א שמייכל, א גוט ווארט, מחזק זיין, אפילו מען זעט עס גייט שוואך, מחזק זיין איינער דעם צווייטן, אז נדברו יראי השם איש את רעהו, דאס איז ויקשב השם ויכתב, ויכתב בספר זכרון, דאס ווערט פארשריבן, די כח וואס מען. איינער דעם אנדערן איז מחזק, דאס ווערט פארשריבן אין ספר זכרון פון אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען זיצן און זוכה זיין צו לערנען, צו שטייגן אין תורה און יראת שמים און מידות טובות, ס'זאל זיין ויקרא בהם שמי ושם אבותי, מען זוכה זיין צו אלע השפעות טובות, די זכות פון דעם רבי'ן זאל מגין זיין, מען קענען עוסק זיין בתורה, שטייגן אין תורה מיט יראת שמים ביז דער אייבערשטער וועט.

דער וואס האט שוין יארן אין דער קאמיוניטי אונטערגעברענגט, ער הייסט הערשל קלאר. ס'איז מיר נאר בייגעפאלן א קלייניקייט, ערכאות און קרקעות איז די זעלבע, אז מען גייט אין ערכאות און מען פאלגט נישט די תורה, ווערט מען נאכדעם לסוף גערופן אויף קרקעות אויך. עניוועי, דאס איז דער פאזולי קאן א מעסעדזש. יעצט הערטס אויס הערשל קלאר.
מורי ורבותי, איך האב דא א שליחות פון ר' משה זיין געזונט, א מצוה לשמור,

רק לשם שמים געטון אויסרינען פאר די שטאט און אין איין ווארט קען מען זאגן אז דאס וויל אז וואס יעדע איינער ווייסט אז וואס ווילעדזש וואס זעהט אויס אזוי איז א דאנק די די פעולות פון סמטיצת ישראל מיין יעצט אליין די גאנצע מערכה האט מען געשאפט בשם זעכציק אלף האט מען געשאפט פאר דעם פאר דעם ענין אן קיין שום פרסום אן קיין שום פארשטייט זיך מיט קיין פניות פון דעם נישט געמאכט פאר זיך אליין ס'איז אלעס נישט וויכטיג אויסצושמועסן די פארוואס פארוואס זאג איך עס אייך פארוואס שמועס איך עס אויס. ווייל די אלע יארן איז דא דא אין סאטמאר זענען דא אידן וואס פארטראגן עס נישט זענען עס נישט סובל די גאנצע זאך מיט די גאנצע כנופיא וואס טוט פאר אידישקייט און מען וואלט שוין לאנג געוואלט זעהן צובראכן צובראכן ממילא אז עס קומט יעצט נאך אזא המשך פון אזויפיל יארן קומט א געלעגנהייט צו זאגן יא קוקטס אהער די די מענטשן דאס איז טאקע טאקע סתם ליידיגייערס די מענטשן טוען מיינען נישט קיין אידישקייט צו צו גארנישט די אלע זאכן וואס זיי האבן געטון איז סתם סתם זיי האבן פיינט מענטשן און זיי זוכן זיך ארויפצוכאפן אויף מענטשן קומט אויס א געוואלדיגע חילול השם אז זיי זענען אזא געשעפט. רעב, כ'מיין א דין תורה אויפן גאנצן דאס א חילול השם איום ונורא, אז מ'קען אנווייזן אויף די אלע יארן וואס מ'טוט, דאס איז נישט א זאך לשם שמים, דאס הייסט מ'איז דירעקטארים, מ'טוט זאכן שלא כדין, מ'טוט זאכן וואס איז נישט, און די גאנצע זאך ווערט צובראכן, און נאך א זאך, די מענטשן קענען שוין לאנג באשטיין אז די גאנצע חברה וואס טוט אין אידישקייט, די זאלן טאקע צובראכן ווערן, זאל זיי טאקע ארויסווארפן פון סאטמאר, און סאטמאר זאל

אויפן כולל איז דא געווען גע'אסר'טע אידן שעות ארוכות, אבער ווען מ'קוקט אריין אין די פרשה דא זעהט מען אז ס'איז א העכערע זאך, די אידן אין ארץ ישראל אויך, אלס בעל חסד, די סלאנים ווייסט מען, א איד א בעל חסד איז יארן לאנג געטון לשם שמים אויך, און ער האט נישט גענומען אפילו קיין געלט לויט ווי מ'ווייסט, און אף על פי כן, מענטשן פאלן דורך, עסקנים פאלן דורך, רבנים פאלן דורך.

די איד איז א חופר קברים אזוי ווי מען האט אויסגערופן און די מעשה וואס איך האב געטון איז געווען א מעשה קנאות, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, קנאים פוגעים בו און מען קען נישט פרעגן קיין שאלה פארדעם פון א רב, דאס איז געווען א אויסברוך וואס מען האט נישט געקענט פרעגן פארדעם, און ער איז געקומען דארט מיר געבן שלום עליכם ווי די גרעסטע צדיק און איך האב געוויסט

ווייטער האב איך געהערט אז דער רבי איז נישט צופרידן, ווי איך הער אז ס'איז דא אויך די זעלבע מענטשן וואס העצן, אז דער רבי איז נישט צופרידן איך זאל זיך איבערבעטן, האלט איז מצוה לשמוע דברי חכמים וואס איך בעט אים יעצט נאכאמאל איבער, אז ער זאל העלפן אלע זוכה זיין בקרוב צו ביאת משיח צדקינו בימינו אמן.